א גוטן ערב שבת קודש פרשת מצורע, ס'איז דא אסאך צו רעדן, כ'האב געמאכט א שיעור אבער כ'לייג אלץ צו, איך רוף עס נישט מער עמורדזשענסי, איך רוף עס פירות הנושרים, ס'איז דא אביסל אדס ענד ענדס. קודם האב איך געוואלט זאגן, די וואך שטייט ווען איינער רעדט לשון הרע דארף מען נעמען צוויי פייגעלעך, איינס איז דעם וואס מ'שעכט, ס'איז דא דריי זאכן וואס מ'מוז האבן מים חיים. א זב, א מצורע, און מי חטאת. מצורע איז מ'דארף עס מאכן מים חיים אל כלי, אזוי ווי ס'שטייט שוין אין חומש די גאנצע פרשה. יעצט וואס האט מען געטוהן? מ'האט גענומען צוויי ציפורים, צוויי פייגעלעך, איינעם האט מען גע'שחט'ן און דעם אנדערן האט מען אוועק געשיקט. פרעגט דער הייליגער בעלזער רב, דאס איז דאך א שיין ווארט, כ'האב עס שוין נאכגעזאגט אפאר מאל, דאס איז דאך אזוי פחד'דיג דאס ווארט. אז די גייסט אוועק שיקן דאס פייגעלע וואס דארפסט אים ברענגען? היהיהי אז די גייסט אים עניוועי גארנישט טוהן מיט אים שיקסט אים אוועק פריי, נו וואס האסט אים געדארפט ברענגען דא? זאגט דער הייליגער בעלז רוף א מורא'דיג ווארט, ס'ממש מורא'דיג, זאגט ער אזוי, פארוואס קומט מצורע? פארוואס איז איינער א מצורע? ווייל ער רעדט לשון הרע. נו אז ער רעדט לשון הרע גייט זיך דא אנהייבן יעצט א גאנצע געשפרעך אויף די האטליין. דו פארשעמסט מענטשן, דו רעדסט לשון הרע, שפאר עס צו. נו, אז מען וועט עס צושפארן, נו, וואס וועט זיין מיט די אלע פעדאפיילס? זיי וועלן זיך אנהייבן צו טאנצן, זיי ווערן אינגאנצן, ווי מען זאגט, דעטס וואט דעי וועיטינג פאר. עניוועי, זאגט ער די תורה אונז זאלסט וויסן צוויי זאכן, ס'מוז זיין איינס וואס מען שעכט, איין פייגעלע מוז זיין וואס מען שעכט, ער ווערט נאבד מן העולם. ווייל לשון הרע טאר מען נישט רעדן, ס'איז אבער דא אמאל ווען מען מוז רעדן לשון הרע, אזוי ווי דער הייליגער חפץ חיים הייבט אויס אין די הקדמה, זאגט ער קלאר, דאס גאנצע ספר וואס איך מאך איז נאר פאר מענטשן וואס זיי פירן זיך ערליך, ווען איינער איז אבער א חוטא ומחטיא את הרבים, אויף זיי איז נישט געזאגט געווארן אז מען טאר נישט רעדן לשון הרע, און דעם מיסטעיק מאכט די גאנצע וועלט, זיי. יעדער ניצט דעם חפץ חיים חפץ חיים, העי וועיט א מינוט, דוד וויינבערגער האט גערעיפט צעניגע פרויען וואס איז יעצט ארויסגעקומען, טאר מען שוין נישט רעדן אויף אים לשון הרע? מען מוז רעדן ווייל ער איז שוין געווען אין ארץ ישראל זוכן א פאזישן, מען מוז אים באגלייטן איבעראל, קומט אויס אז דער מענטש וואס ער האט גערעדט לשון הרע האט צוויי תפקידים, איינס איז אויף דעם וואס מען טאר נישט רעדן דארף ער אויפהערן צו רעדן, און לאידך גיסא אויף וועם מען מוז רעדן דארף ער ווייטער רעדן, אדער ער זאל אנהייבן צו רעדן טאמער ער האט נאכנישט גערעדט ביז יעצט. דאס זענען די צוויי פייגעלעך. איינעם שעכט מען אפ ער איז פיניש. האסט גערעדט לשון הרע, מאכט דאך דער מענטש א חשבון, דאס וואלט מען געווען געדארפט מאכן צו מיר, און איך טו תשובה און פארטיג. לאידך גיסא דעם צווייטן פייגעלע שיקט מען אוועק. דו בלייבסט לעבן און דו גייסט ארום וואטשן אז וואס מען טאר נישט טאר מען נישט, אבער וואס מען מוז רעדן לשון הרע מוז מען רעדן לשון הרע. און דאס וועט ענטפערן פאר די אלע שקצים. זיי קומען, זיי טרייען דיך אויף אלע פראנטן, קודם האבן זיי אנגעהויבן ס'איז ליגן, נאכדעם האבן זיי אנגעהויבן די יונגל איז נישט באגלייבט, נאכדעם האבן זיי אנגעהויבן ס'מוז זיין רגליים לדבר, נאכדעם האבן זיי אנגעהויבן, זי איז א שיקסע, דער איז א שייגעץ, דער איז אביסל צוריק געבליבן, דער איז קראנק אין קאפ, יעצט הייבן זיי אן חפץ חיים, לשון הרע, זיי האבן שוין געטרייט עוורי טריק אין די בוק, באט ס'העלפט נישט. נישט. ווייל מען רעדט דא פון מענטשן וואס זיי כאפן קינדער און זיי הרג'נען זיי אוועק אויף טויט, און אונז קען מען דאס נישט צולאזן. סא דאס איז די שיינע ווארט פונעם הייליגן בעלזער רב, איך מיין ס'איז נאך פון רב שיעלע נישט פון דער ישכר דוב, איך בין נישט זיכער. סא רבותי, בנוגע לענינינו, דער האטליין איז נישט לשון הרע, דער האטליין איז דער צווייטער פייגעלע וואס ס'פליעט ארום עוף השמים יוליך את הקול, און דער קוקט, און ער באקומט מעסעדזשעס פון אלע זייטן ווער ס'איז א חזיר און ווער ס'איז נישט קיין חזיר, און ממילא ווייסט זיך דער עולם צו וואטשן, און דער עולם רעדט דערפון מער, אזוי אז די חזירים האבן היינט מורא, און כן יאביידי כל אוהביך השם, אלע דר'ערדליגערס וואס זיי טאטשן קינדער זאלן אונטערגיין. יעצט איך וויל ענק געבן א שטיקל באגריף עטס זאלט פארשטיין וואס דאס הייסט לערנען מיט קינדער און מיט בחורים. עטס טענה'טס דאך מען טאר נישט לערנען פון סעקשועל אביוז, מען טאר נישט לערנען בכלל דאס ווארט סעקס, מען טאר גארנישט לערנען. ס'איז געווען צוויי וואכן צוריק איז געפארן א באס מיט מבצר התורה, דאס איז אהרן'ס ישיבה העכער ספינקא אויף קיעפ סטריט, זענען זיי געפארן צום גרויסן צדיק, אויף נייעגרע פאלס און אויכעט צום ציון אין באפעלא. יעצט למעשה איז אזוי, ס'איז געפארן פיר דרייווערס און איך וויל ענק זאגן זיי האבן אזוי מחלל געווען שם שמים אז ס'איז נישט דא דאס גלייכן אז נאך היינט הערן זיי נישט אויף צו רעדן. די ערשטע זאך איז ס'איז דא אין באס פיל מיט ווידיאוס, זיי האבן דאך געוויסט ס'איז דא ווידיאוס, האבן דאך געוויסט פון נחום ראזענבערג'ס טיימס, זיי זענען געגאנגען זיי האבן צוגעדעקט די ווידיאוס זאלן קענען מאכן זנות אינעם באס. באט ליטל דיד דעי נאו אז ס'איז דא מער ווי איינס, ס'איז דא אפשר זיבן אכט, זיי האבן געוויסט אז איך האב זיי געזאגט אינעם באס איז דא צוויי און אינדרויסן איז דא צוויי, אבער דאס איז פאר א סקול באס, זיי האבן נישט געוויסט אז מאנסי טרעיל האט אויפן דרייווער אויך א ווידיאו ער זאל נישט קענען גנב'נען געלט, אלעס זעהט מען, עניוועי, מ'קוקט אויף די ווידיאו ס'איז מיינד באגלינג. אז דאס איז אידישע קינדער, מען גייט צו א טריפ, פארט'ס אביסל, פיין, אינדזשוי יורסעלף, באט יו נאו, נארמאל דארף מען זיין. צוועלעווע ביינאכט זענען זיי ארויסגעפארן און זיי האבן געגעסן א פליישיגן מאלצייט. פיר האט מען זיך אפגעשטעלט צו גיין אין בית כסא, זענען זיי אלע אריין אין מעקדאנעלדס און זיי האבן געקויפט האט קאפי. מען דארף פרעגן דעם ראש ישיבה, דער וואס איז מיטגעפארן, צו ס'איז ערלויבט צו קויפן האט קאפי אין א מעקדאנעלדס. דארט איז דא פלייש, מען טוט אפוואשן די דישעס מיט די הייסע וואסער פייפס, טוט מען דאס אפוואשן מיט סטיעם. ס'איז בולע און פולט. יעצט, איך פארשטיי איינער גייט אין סטארבאקס איך זאג נישט אז מ'מעג, נאר עט ליסט ס'איז נישט דא קיין פלייש. דו רעדסט פון א מעקדאנעלדס? ס'איז אנבעליוועבל. נאכדעם ביי די רעסט עריע זענען די בחורים אריין אינעם פרויאישן טוילעט. איז געקומען איינער פון די טרעילער דרייווערס און האט געזאגט פארן דרייווער, יו נאו, יו בעטער געט דעם אוט אוו דעיר. זאגט ער אים ליסטן איך בין נאר די דרייווער, אז דו ווילסט קאל די פאליס איך האב מיט זיי גארנישט איך בין נישט זייער פאליסמאן, בקיצור איז ער צוגעגאנגען צום מנהל דארטן איך ווייס דער ראש ישיבה איך ווייס דעם האט וועלכע בהמה מען האט מיטגעשיקט איך ווייס נישט זיין נאמען און ער זאגט אים יו נאו די בויס אר נאט סופאוזט טו גאו אינטו די וואמענס בעטרום הייבט ער אן מי נאו ספיק אינגליש און מען איז מסביר וואס יענער זאגט זאגט ער פאר די בחורים מען זאל נישט גיין דארט נאכדעם זאגט ער פארן דרייווער דארטן פון דעם טרעילער וואס האט אים עס געווארנט זאגט ער זיי ווייסן. נישט. נו, זעהט איר רבותי, ווען די סטעיט פאליס קומען דעמאלטס און מען זעצט איין דעם גאנצע ישיבה, זענען אלע בחורים האבן זיך דארט געדרייט, וואס וואלט געווען א חילול שם שמים אז מען גייט שוין אין פרויענישע טוילעטס אין א פאבליק רעסט עריע, און וואס איז די תירוץ? ער ווייסט נישט. יעצט ווען מען נעמט א מענטש און ער פארט נסיעות מיט א ישיבה, דארף מען נעמען א פיפיגן מענטש וואס ער מיט ביידע פיס אויף די וועלט, און ער זאל ארום גיין, מיט די בחורים ווייל ער פארשטייט אלעס. נעמסט א בהמה וואס ער ווייסט נישט וואס טוט זיך מיט זיך, און ער ווייסט אפילו נישט זיי אנצוזאגן זאל נישט גיין א פרויענישן טוילעט, יעצט איך האלט נישט אז די בחורים האבן נישט געוויסט, איך האלט אז דאס איז א חלק פון די צעלאזנקייט, ווייל יעדער בחור ווייסט וואס דאס הייסט מען און ווימען, און מען זעט א פיקטשער ווי א פרוי גייט מיט א קלייד און א מאן גייט מיט הויזן, סא איז ער נישט געפארן דאס ערשטע מאל יעצט. נאר וואס? לערנט נישט, מ'האט נישט קיין רילעישאנס מיט די תלמידים, אזוי זעהט מען אויס. נאכדעם איז מען געגאנגען מ'האט זיך אפגעשטעלט דארטן אויף א פלאץ, האבן אלע בחורים אריינמארשירט אויף איין פלאץ, געס ווי זיי האבן אריינמארשירט? דארט ווי מ'קויפט דוטי פרי ציגערעטן. דער ראש ישיבה צו דער מגיד שיעור צו ווער ס'איז מיטגעפארן מיינט אז מ'האט זיך אפגעשטעלט דארטן ווייל מ'האט געוואלט פרעגן אינפארמעישאן, דערווייל מ'האט דארטן געכאפט. קארטן סיגערעט, מען דארף מיטשיקן איינעם וואס איז מיט ביידע פיס אויף די וועלט, עניוועי, נאכדעם האט מען זיך אפגעשטעלט פאר די בארדער, און מען האט געשיקט די מנהל צו די משגיח צו הואעווער איט וואז, ער זאל באקוקן אזוי ווי ס'איז פירע פארטאגס צו ס'איז דא תערובות צו נישט, יעצט הער א מעשה, די בחורים האבן גענדיגט צוועלף, האלב איינס האבן זיי גענדיגט די פלייש וואס מען האט מיטגענומען קרית יואל'ער פלייש, און פירע פארטאגס האבן זיי שוין געקויפט קאפי מקדאנעלדס, איר הערט וואס דא גייט פאר, דאס אלעס איז געווען מיט א לכתחילה, אוודאי ס'איז דא התירים שור אז מ'שלאפט אינמיטן דער חתם סופר ס'מוז נישט זיין קיין גאנצע זעקס שעה, איך קען מיט די אלע התירים, ווען איך זאג ענק אן עוולה איז נישט ווייל כ'קען נישט טרעפן א היתר דערויף, איך קען יא טרעפן א היתר, נאר ווען איך זאג ענק אן עוולה איז עס פשוט ס'איז נישט קיין וועג פון חינוך. עניוועי, איז ער געגאנגען און מ'האט געשיקט צו ס'איז דא תערובות האט מען געזאגט ס'איז נישט דא און מ'איז געפארן און מ'האט זיך ענדזשויט. יעצט כ'וויל קודם מסביר זיין פארן עולם. מיין פוינט אוו וויו, איך האלט מען דארף פארן מיט די בחורים, מען דארף פארן מיט א קאנטראל, מען דארף צו מיטשיקן א ריכטיגן מענטש, און מען זאל מען זאל זיי ווי מען זאגט אביסל אויפהייבן, איך האב ענק שוין דערציילט, מיר דערציילט א איד אז מיין טאטע פלעגט אים נעמען צו רב ישראל'טשען אויף גרויסווארדיין, ער האט געוואוינט אין עפעס א דארף אין קעטשעלע מעכעלע, איך ווייס ווי אזוי די דארף האט געהייסן, און ווען מען האט געזאגט מען פארט אויף גרויסווארדיין צום רעבן אויף שבת איז דער זוהן געווען גרייט צו פארן און ער האט אזוי געדאנקט דעם טאטע. דער טאטע פלעגט זאגן אלץ פאר די מאמע, קוק זעסט ווי ליב ער האט דעם רעבן מיטן רעבנס טיש, מיטן רעבן שבת, האט מיר דער איד פארציילט אז דעם ראש הקהל'ס טאכטער פון גרויסווארדיין איז געווען זיין גירלפרענד, זיין טאטע האט דאס נאר נישט געוויסט, ער איז געפארן און ער האט מיט איר פארברענגט גאנץ שבת, נישט געווען אזוי ווי היינט אז ס'זענען געשטאנען בחורים ביים טיש, די בחורים האבן זיך געשטופט אין די זייט, עלטערע אידן זענען געשטאנען ביים טיש. פון דארט איז דאך געקומען די גאנצע קראנקהייט פון די אלע פארענטשן נישט געווען אמאל עלטערע אידן זענען געווען אויסגעדרייט צום רעבן נישט איינער צום אנדערנס אחוריים האט מען געמיינט אז ביי צדיקים איז אזוי געווען ס'איז געבליבן אזוי ליידער היינט איז איין בחור שטופט זיך אין צוויי עניוועי איז אז זאגט ער מיר ליטל דיד מיי פאדער נאו אז איך האב שוין געהאלטן אינמיטן שפילן גאנץ שבת מיטן ראש הקהל'ס טאכטער דאס איז די זעלבע אויכעט מ'פארט ארויס און מען געפארן צום ציון פון באפעלא זענען ביים ציון בכלל נישט געווען, דער דרייווער זאגט מיר זיי זענען געזעסן אין באס האט זיי נישט אינטערעסירט זיי האבן געווארט וואס איז די מעין קאורס, די מעין קאורס איז געווען צו פארן אויף נייעגרע פאלס, יעצט איך וויל מסביר זיין א פוינט פאר די פאר די מחנכים, ווען מען פארט אויף נייעגרע פאלס אנעם ציון פון באפעלא איז אויך נישט געפערליך, מען מעג דאס אויך טון, א בחור מעג זיך אביסל ארויסגעבן. ער מעג אביסל ארומפארן, נאר אז ער מאכט דערפון א הייליגע זאך, דער בחור גייט אינגאנצן נישט צום ציון, ער לויפט קויפן ציגרעטלעך, ער טרינקט אין מעקדאנעלדס, טרינקט ער קאפי, בלעק קאפי, איך שטעל מיר נישט פאר אז ער האט גענומען מילך חלב עכו"ם, אלא וואס איך מיין בישול עכו"ם מעג מען דאך חלב עכו"ם איז דאך א מחלוקת, יא? עניוועי, ס'גוט און ס'מורא'דיג.

מען דארף האבן קיין עין הרע, די ישיבות דארפן האבן א שר התחבורה, א שר התיירות, איינער זאל זאגן פאר די בחורים וויאזוי מען גייט פארן, וואס מען דארף זיך אנגרייטן, און אזוי ווייטער. ס'איז דא יעצט אין לונדון א גאנצע קומזיץ מיט אברהם פריד, איז געקומען דער וואזנער, און אויך דער שנעק, זיי האבן ארויסגעגעבן א בריוו, יעצט איך האב נישט מיש מיך נישט אריין, עס יא ארויסגעגעבן א בריוו, עס נישט ארויסגעגעבן א בריוו, איך וויל נאר פרעגן וואזנער מיט שנעק. צוויי שאלות. די ערשטע שאלה וויל איך פרעגן, ווער האט דיר געהייסן אז דו זאלסט ארויסגעבן דעם בריוו? אויכעט אזא רשע שייגעץ ווי יצחק שטערן וואס מ'האט אים ארויסגעווארפן פון לאנדן, עטס האט אויכעט אזאלעכע סיקריקן? און די צווייטע שאלה וואלט איך געוואלט פרעגן, ברענגסטו אריין אן אנדערן אז די בחורים זאלן האבן ענדזשוימענט אביסל אין לעבן? צו יענעם טאר מען נישט און דעטס איט. און שנעק דיך האב איך צו פרעגן א דריטע שאלה, די שייגעץ די עוכר ישראל וואס די ביסט, ווען איך האב געהאט צו טון מיט די מקווה פון גאלדערס גרין, און די ביסט געקומען דארט, איך האב דיך מקרב געווען, איך האב נישט געהאט קיין פראבלעם, און דער סוף ביסטו געגאנגען, איך האב געזאגט ס'איז א אמבטי גדולה ווי א כלי בתלוש, איך האב געזאגט א חוץ ווען מ'וואלט ווען געמאכט א לאך. אין די פלעסטיק ביסטו געגאנגען די האסט געזאגט עדות אז יא מען האט געמאכט א לאך אין דעם פלעסטיק יעצט איך בין דארט געווען און די האסט נישט געקענט מאכן א לאך אין פלעסטיק ווייל ס'איז קיינער נישט אריין געקראכן אין די אוטסייד פערימעטער און קיינער האט עס נישט געקענט טוהן און דאס האט מען געמוזט מאכן פראפעשענעל ווייל ס'איז געווען אראפגעקלעבט און איך האב געפרעגט דעם ליגנער דער וואס האט אלעס געבויעט דארטן פאלש יאכל שטיינהארט. און אויך דער ענדזשעניר מיטן ארקיטעקט, און זיי זאגן קלאר מ'האט קיינמאל קיין לאך נישט געמאכט, זיי האבן נישט געהערט אפילו פון אזא זאך, און קיינער איז נישט געווען דארט אינעווענדיג, און איך האב געזען אז ס'איז נישט דא קיין לאך, איך בין דאך דארט געווען, אבער שנעק האט נישט געוויסט אז איך בין דארט, איך פלעג נישט זאגן די קהילה ווען איך קום, איך בין געקומען ווען איך האב געוואלט, כאטשיג איך וואוין אין ניו יארק. איז ער געגאנגען אויף זיין בארד האט מען אנגעהויבן צו נוצן די מקוה. וועלן מיר ארויסגעבן היינט א בריוו אז שנעק איז א ליגנער און ער איז נישט קיין מקווה פראפעשענעל און ער האט מיר אליין אמאל געזאגט ער מוז זיך חנפענען צו די קהילה וואס זיי געבן אים פרנסה דער סוף איז געבליבן אז זיי האבן זיך נישט פארלאזט אויף זיין היתר אז ס'איז כשר ווייל זיי האבן געוויסט ער איז א ליגנער נאר זיי האבן זיך פארלאזט אויף אן אנדערן היתר אז אזוי ווי דער אלטער ראדעמישלער חיים האלפערן'ס טאטע מיט חיים האלפערן זענען דארט געווען און זיי זענען רבנים ממילא זענען רבנים איז עס כשר, הערסט וואס דא טוט זיך? דו ווייסט שנעק? נחמיה שנעק, דו ווייסט אויף דיין בארד וועט מען נוצן א פסל'ע מקווה צענליגע און צענליגע יארן, און יעדע נאכט איז דארט דא אסאך פרויען, און איבערצומאכן וואלט נישט געקאסט גארנישט, פעניס האט עס דעמאלטס געקאסט, איך האב געבעטן לאמיר עס איבערמאכן, ווען נישט אזאלכע שקצים ווי דו מיטן ראדעמישלער רב האבן זיך אריינגעמישט. סא יעצט גיי עס עס אויף. יעצט וויל איך דיר זאגן, דו וועסט נישט קענען אין דיין לעבן טון אזוי פיל גוטס וואסערע א געוואלטיגן חורבן דו האסט אריין געברענגט צו כלל ישראל. יעצט וויל איך דיר פרעגן א שאלה, דו האסט א פראבלעם מיט א קומזיץ פון אברהם פריד? מיט דיר אליין האסטו נישט קיין פראבלעם? ער האט מיר דעמאלטס געזאגט איך קען מיך נישט שלאגן איך ארבעט דא ביי די קהילה איך בין איינגעשטעלט איך זוך נישט זיך ארום צו קריגן איך זוך ס'זאל פארן גוט און דאס האט ער שטינהארט געזאגט מיר האט ער אויך געזאגט ראביי ראזענבערג איף יו נאט גאנא קאאפרעיט וויט די רבנים יו וויל ליוו א ווערי בעד נעים ביהיינד, זאג איך אים איך האב נישט קיין פראבלעם אין ענגלאנד צו לאזן א בעד נעים ביהיינד, איך האב א פראבלעם פאר מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא פאר אים צו לאזן א בעד נעים ביהיינד, און ער האט אבער אליין מודה געווען, ער זאגט איך אוין סנאו קרעסט אייז קרים ער האט געאונט ער האט עס פארקויפט, זאגט ער איך ער האט מיר דערציילט אז ער פלעגט נעמען אלס פלעיווערס פון דא פון דארט, פרעג איך אים ווי האסטו געקענט נעמען סטראבערי פלעיווערס מען דארף דאך עס באקוקן ס'איז דאך שוין צומאלן, זאג איך די רבנים לעט יו, זאגט ער איך האב זיי געוויזן וואס איך האב געוואלט איך האב זיי. געוויזן וואס זיי האבן געוואלט וויסן, און דאס זעלבע האט ער געטון דא אויכעט, ער האט געמיינט ער וועט מיר ווייזן וואס איך וויל, איך ווייס וואס איך וויל זען, דו דארפסט מיר נישט ווייזן, ווען דו דארפסט מיר ווייזן, איז עס אזוי ווי א קראנקער קומט צו א דאקטער און ער דארף זאגן פארן דאקטער וואס אים פעלט, נאו וועי, דער דאקטער זעט עס אויף די בלאד ווארקס און אויף אלעם, איך האב נישט געוואלט פון איהם הערן גארנישט, און איך האב אים נישט געטראסט, איך האב געגעסן ביי אים פרישטאג האב איך געגעסן אביסל ברויט. ענד דעטס איט. כ'האב נישט געטראסט אויף אלע אנדערע זאכן. ער איז נישט געווען מיין גלייכן, ס'איז געווען נישט א מענטש וואס איך וואלט אים געטראסט צו עסן פלייש ביי אים. עניוועי, סאו, דאס איז וואס דא איז געשען. סאו שנעק האט יעצט א פראבלעם אז מ'האט געמאכט א קומזיץ. שנעק, דו זעסט אויס פונקט ווי אלע רבנים. געבן ארויס בריוון, באליידיגן מענטשן, זיצן אין מיאמי ביטש און געבן ארויס א בריוו אז וואס הייסט אז מיאמי איז טרייף, מ'טאר נישט דא קומען. פארשטייסט וואס דא טוט זיך? צו מ'נאר אפילו אין מיאמי קוקן זיי זיך אום אינעם ביעטש וואס טוט זיך, זאלן ארויסגעבן א בריוו, ביי מיין האטליין האט מען געפרעגט אלע רבנים וואס זיי האבן ארויסגעגעבן בריוון די ערנסטע, די לייצים רעד איך דאך נישט, דעם עלעגאנטע רב וואס איז ווידער צוריק געקומען אן א שידוך פון דעם רעד איך נישט, איך רעד פון די ערנסטע, מ'האט געפרעגט חיים פלאר, דו האסט געהערט נחום ראזענבערג'ס טעיפס? וואו מ'האט ארויסגעזאגט די מנוולות? זאגט ער איך וועל גיין אויסהערן זיינע טעיפס? איך וועל גיין אויסהערן די מנוולות? וואט א שעים א רב זאל אזוי זאגן. און ער גייט אונטערשרייבן א בריוו. חיים פלאר, איך ווייס נישט וויאזוי דו קענסט צוגיין צו א סדר. נישט דו, און נישט די אלע רבנים וואס האבן אונטערגעשריבן אויף א מענטש פאר גארנישט. נאר ווייל ס'איז געווען א מענטש מסוף עולם כולו ועד סופו. איך שטארק מיך, ווייל איך זאג אזוי ווי ווען דוד המלך, שימי בן גרא האט אים געשאלטן האט ער געזאגט, ער האט געשאלטן אלוקים אמר, דער אייבערשטער האט געוואלט מיך אביסל משפיל זיין, אבער עטס האטס נישט דעם היתר, עטס מוזט באצאלן פאר דעם א פרייז. עניוועי, יעצט שנעק, איך בעט דיך שרייב נישט מער אונטער ווייל דו זעסט שוין אויס זייער פאני, יו לוק ווערי פאני אלרעדי. צו אונטערשרייבן דאס איז געמאכט פאר רבנים וואס האבן שוין א שיל, זענען סאפיסטיקעיטעד, זיי דארפן נישט אנקומען פאר א דאללער פון קיינעם, און אפשר מיט די צייט וועט דיר נאך געלונגען אז דו'סט האבן א שטיקל שיל און דו'סט קענען מזנה זיין מיט אפאר אשת איש'ס וואס זיי פרעגן דיך שאלות, אזוי ווי האלפערן מיט די אנדערע, יעדער מענטש וויל צוקומען צו א תכלית אין לעבן. א רב וויל צוקומען ער זאל קענען מזנה זיין מיט אן אשת איש, אזוי זעהט זיך אויס, ווייל ליידער אלע זענען זיי פארכאפט. א גלח האט זיך אמאל ארומגעקריגט מיט א רב, דער גלח האט געזאגט פארוואס איז גוט צו זיין א קאטוילישע, און דער רב האט געזאגט אז ס'בעסטע איז צו זיין א איד. רעכנט דארטן דער גלח אויס, קוק פארוואס ס'איז ביי אונז זייער גוט, ווייל קודם איז מען א גלח, נאכדעם ווערט מען א קארדינאל, נאכדעם א בישאפ, און נאכדעם קען מען ווערן א פויפסט. פרעגט אים דער רב, און ביי דעם שטעלט זיך עס אפ, ווייטער פון פויפסט קען מען נישט גיין, זאגט ער, סא וואט די יו וואנט, ער זאל ווערן גאט? הע, זאגט ער, יע, וואן אוו אוער בויס מעיד איט, יאשקע פאנדרעק איז געווען א אידישער ממזר און ער איז געווארן ביי זיי א גאט, פארשטייסט וואס דא גייט פאר? די רבנים האבן איין ציל אין לעבן, זיי זאלן קענען מזנה זיין מיט אשת איש, זאלן די אשת איש זאלן זיך קומען אויסרעדן די פראבלעמען, און זיי גייען נאך העכער און נאך העכער, זיי געבן ארויס ספרים, זיי ווערן שוין א who is who, און אלל אוו א סאדען קומען זיי צו צו א מדריגה אז זיי קענען מזנה זיין מיט אן אשת איש. דאס איז זייער גאנצע גבורה. סאו שנעק, נחמיה, אונז האמיר אויך געהאט א נחמיה וועבערמאן, קענסט נאך אמאל צוקומען דו'סט קענען מזנה זיין מיט אפאר אשת איש'ס. הער אויף אונטערצושרייבן, דאזענט לוק גוד, יור טו סמאל פאר דיס. מען נוצט דיך אויכעט אויס ווען ס'איז נישט דא איינער א בעסערער זאל אונטערשרייבן. דאס איז וואס זיי קריגן חברה. שוין, יעצט לאמיר גיין ווייטער. נעכטן טרעף איך. אין סטאר עלעווע ביינאכט, דעם שייגעץ יצחק שטערן, דער וואס ער רעדט מיט בחורים און נבלות, דער וואס ער פארפירט בחורים, דער וואס האט אין לונדון איבערגעדרייט די שטאט, מ'האט אים ארויסגעווארפן ווי א הונט, שטעל דיר פאר, ענגלאנד הייסט די סלאו חברה, און זיי זענען מיט אזויפיל פארגעשריטן אז זיי האבן שוין ארויסגעווארפן צוואנציג יאר צוריק דעם שטערן, נאר דער סיגוטער האט אים אריינגענומען, ער האט צוגעזאגט זיין טאטן פרנסות פאר די קינדער, וועגן עפעס א פאלשן גט, ס'איז נישט יעצט וויכטיג, עניוועי, טרעף איך אים אין סטאר, אין גראסערי. רעדט ער אזוי שטיל אזוי? און וואס איז מיט די שרצים פון מעזשיבוזש? יעצט די סאטמארע חיות זענען געווען צוגעוואוינט, זיי האבן געקענט טוען פאר יעדן וואס זיי האבן געוואלט, איך טענה, די גאנצע צרה וואס אונז גיימער דא דורך איז קלויזענבורגער רב שולדיג, דער שפע חיים, ער איז שולדיג פאר די אלע זאכן, ווען ער נעמט אפאר פון זיינע חברה און מען שלאגט צוריק אויפן זעלבן נוסח ווי סאטמאר האט געשלאגן, וואלט דא געווען ארדענונג, והא ראיה, קוק וואס טוט זיך, אהרן און זלמן לייב אפערעיטן אין די זעלבע שטאט, מען ווארפט נישט קיין טאמעיטעס פאר קיינעם, מען טוט גארנישט איינער פארן אנדערן, מען מסר'ט אביסל דא און דארט, דאס האט מען זיך דאך אויסגעלערנט אינדערהיים, נאך פון דער אלטער היים, אבער מען רעדט, יעדער אפערעיט דא, יעדער קען וואקן אין די גאס, אין מאנרא איז אריינגעקומען די בני יואל, מען האט געזאגט, פ ל אהרן, בלוטיגן חברה האט דאך געהאט דעם רוצח, דעם משה, אבות המוסרים, ער האט געמיינט ער וועט טון, ער האט געטון גארנישט, קומען איין העלדישער מענטש, און ער האט געוויזן רבי אהרן און ליסן איין ווארט וואס דו רעדסט, ביסט דו מער נישט אין די שטאט. און ער זיצט איינגעלייגט אהרן. נאר נישט נאר ער זיצט איינגעלייגט, נאר ער קען פארדאנקען פאר משה אבות המוסרים דעם גאנצן דורכפאל וואס ער האט. ער וואלט ווען קיינמאל נישט געהאט אזא בלוטיגן דורכפאל ווען ער האט נישט אזא משוגענעם וואס ער פירט אים. איז למעשה, ער האט אים גענוצט, באצאלט ער יעצט א פרייז, און ער האט אים אונטערגעברענגט. בור כרה ויחפרהו. עניוועי, דער קלויזענבורגער רב דער שפע חיים האט נישט געטארט אנטלויפן, ער האט געדארפט זאגן איך בין דא, איך בין דא פאר יעדן, און איך פייף זיך אויף ענק אלע אויס. שלאגן? איך קען אויך די פאך. מען האט זיך אין קלויזענבורג אינדערהיים אויך געשלאגן, זיי האבן אויך געקענט די פאך. און חוץ צו דעם, קלויזענבורגער רב איז דאך אויפגעוואקסן אין סיגוט ביי זיין שווער. עניוועי, האט ער איבערגעלאזט איך זאל דארפן כאפן די מכות און זיך שלאגן, באט אקעי, אז דער אייבערשטער וויל אזוי, וואס קען איך טון? סאו עניוועי, טרעף איך אים דארט. ער נעמט זיך רעדן אזוי שטילערהייט און זיי זענען נישט צוגעוואוינט אז מען זאל זיי ענטפערן פאר די סאטמארע חיות, זיי זענען צוגעוואוינט זיי פראסקען יענעם. הייבט ער אן, וואס איז מיט די שרצים אין מעזשיבוזש? בקיצור, דעמאלטס ווען די חברה האבן געפירט א מלחמה, האבן זיי געפירט א מלחמה אז דער האט שיקסעס און דא און דארט, פארוואס פארט ער אויף אוקריינע אזויפיל, ער קען נישט מאכן קיין מקוואות, האבן זיי אנגעהויבן מיט זייערע מעשיות. זאג איך אים אויך, לאמיך דיר זאגן, קודם כל האב איך נישט געוואוסט די שרצים וואוינען אין מעזשיבוזש, איך הער יעצט א נייע זאך, איך האב געמיינט זיי וואוינען ערגעץ אנדערש, פייוויש זאגט אז זיי וואוינען אין בארדיטשוב, פייוויש מענדלאוויטש, און די אנדערע חברה זאגן אז ער וואוינט אין קיעוו, און ס'איז דא מסתם נאך פערציג שטעט ווי איך האב געגאסן מקווה'ס און געמאכט. איך ווייס איך דען שוין נישט ווי זיי וואוינען, זאג איך אים נאר איך וויל דיר זאגן איין זאך, די אלע שרצים ווי זיי וואוינען זענען מער סעיף ווי די אלע וואס לערנען אין סאטמארע תלמוד תורה אונטער דיין השגחה, ווייל והא ראיה, קוק וואס איז געשעהן, נישט נאר דו ביסט א חזיר, דיין גאנצע משפחה זענען חזירים, אנגעהויבן איז דא דער מיילעך. דאס איז א משפחת הסרחי מיילעך שטערן. מיר האט דערציילט איינער, איך וויל נישט זאגן זיין נאמען ווייל קען זיין ער וועט נישט וועלן, קהל יטב לב איז אים צוגעקומען ער האט געהאט א סטאר אין ווילימסבורג קומען זיי צו אז זיי הערן ער האט א קאר ער זאל שוין אראפפארן אויף פליישמאנס און אויפפיקן מיילעך שטערן זאגט ער איך קען עס טון נאר פינעף נאכמיטאג פינעף וועט שוין זיין צו שפעט יעצט ניין אינדערפרי פארט ער אראפ ער טרעפט מיילעכן אין זיין פרידזשידער אונטערן פרידזשידער געווען פלעיבוי מעגעזינס מכשיל געווען דארט אלע בחורים עס איז געקומען צו אזא פונקט, נארמאל בעקט דאך סאטמאר די חזירים, אים האבן זיי נישט געבעקט, ער געווען א מלמד מען האט אים נישט געבעקט, ס'איז שוין זעהט אויס ס'איז שוין געווען באו מים עד נפש, מען האט אים אויפגעפיקט דעם חזיר, מען האט אים אריין געברענגט אים מיט זיין ווייב, מען האט אנגעזאגט פאר דעם דרייווער ער זאל נישט איבערלאזן גארנישט ער זאל נישט האבן קיין ריזן צוריק ארויסצופארן, מען האט אים ברוך השם אריין געברענגט. און מ'האט אים אויפגעגעבן די מלמדות. ער האט געוואוינט אין ווילימסבורג, האט ער געזוכט פרנסה, איז ער געפארן אויף בארא פארק, און ער האט געזאגט פאר דעם קראכמע טראכמע סטראפסקע ריפסקע סטריפסקער רבי, רבי, זאגט ער אים, כ'האב אזא געגועים צו תלמידי בעל שם, מורא'דיג, אין ווילימסבורג איז דאס נישט דא, כ'האב הנאה איר זענט געקומען וואוינען אויף בארא פארק, איך קום זיך איבערזידלען פון ווילימסבורג אויף בארא פארק, שוין געהערט א איד זאל זיך איבערציען פון ווילימסבורג אויף בארא פארק, קום איך איבערציען זיך, נאר. און ווייל איך וויל זיין לעבן נאנט צום רבי. בקיצור, ס'האט געדויערט צוויי דריי וואכן, ס'איז ארויסגעקומען די שייגעץ שטיק אז סאטמאר האט אים ארויסגעווארפן פון מלמדות, איז דער קראכמע טראכמיסטריווקער רבי האט דעם עלטסטן זון, אזוי ווי דויד'ל טווערסקי האט זיין עלטסטן זון דעם גרעסטן שייגעץ אין שטאט, אזוי האט דער קראכמסטריווקער אויך אזא שייגעצל, און ער האט אים געזאגט זאלסט וויסן, זאלסט מער נישט אריינטרעטן מיין טאטנ'ס בית מדרש ווייל מ'וועט דיך ארויסטראגן מיט בזיון. ס'איז א שיינע זאך געווען פון אים. דאס איז דער איין שטערן. דער צווייטער שטערן דער הייסט אליעזר יקיר מיילעך וואס ער וואוינט אין קרית יואל, וואס ער שרייבט אין צייטונג פון וועם מעג מען הערן מוסר. דעמאלטס האט ער מיך בא'עוול'ט, פארשמוצט, פאר גארנישט. פון מיילעך שטערן מעגסטו הערן מוסר. זיי האבן געגראבן טויטע צוואנציג דרייסיג יאר. און קיינער האט גארנישט געזאגט. שטעל דיר פאר ווי מען האלט דא. קיינער האט גארנישט געזאגט. נאכדעם איז געגאנגען דוד שמידל מיטן פידל און ער האט געזען אז אנדערע גראבן אויך, איז ער געקומען שרייען מען גראבט טויטע. דוד שמידל מיטן פידל, דו האסט געוויסט מען גראבט טויטע, דו גראבסט אלע יארן. ס'איז יעצט ארויסגעקומען אן עמטליכע זאך אז דארט ווי מען האט געמאכט דעם נייעם ישוב וואס לאפאליאנסקין האט מען געכאפט מיט געלט נעמען מיטן ראש הממשלה, איז דארטן האט דוד שמידל פאר מיליאנען שקל געגראבן די טויטע, און די היתר געווען ס'האט אויסגעזען ווי דא קליינע כוכין מיט קליינע מערות האט מען געזאגט ס'איז גוים, נו איך פארשטיי נישט אויב דאס זעט אויס די זעלבע דארט ווי דא פארוואס דארט האסטו געמעגט נעמען מיליאנען שקלים? און דא האט נישט געקענט קומען איינער זאגן איך האב געגראבן אן א געלט, ס'אוועק מפנה זיין אן א געלט, מען דארף דען האבן א לייסענס צו דעם? נישט האבן קיין לייסענס? ס'קומט ארויס ווי שמוציג די גאנצע הייד אחריות'דיס מיט די אלע קנאים זענען. עניוועי, דאס איז משפחת הסרחי נעבעך, דער שטערן. דאס איז סקולענער רעבעצן זכרונה לברכה, זי ליגט שוין אין קבר. איר איידעם שטערן איז אויך א שטערן, און איר זון זיי האבן פארקויפט די מוסדות, ארויסגעווארפן די אלע יסומים, און מ'ראנט נאך יעצט דא, ס'איז דא א פנימייה און ס'איז דא א גרויסער בילדינג, דער רבי האט צוגעשפארט אלעס, איך ברויך נישט האבן קיין עול, געלט איז דא, געלט קומט אריין, מ'זאגט ס'איז פאר יסומים, דעטס אלל איי ניד, איך דארף האבן די יסומים אויך. א איד איז אמאל געקומען שנארן אויף אמעריקע, געקומען צען יאר יעדעס יאר, ער איז א טאטע פון צוועלף קינדער, ער האט נעבעך נישט קיין ווייב, ער איז אן אלמן, ער קען נאר קומען אויף צוויי דריי וואכן, ער מוז מאכן פאר א גאנץ יאר וועידזשעס ווייל ער מוז האבן די קינדער, יעדער האט רחמנות געהאט אויף אים, מ'האט אים געגעבן און ער איז צוריק געפארן, איין טאג איז געגאנגען א גוטער טיכטיגער מענטש און ער איז געלאפן דארטן זעהן, ער וויל דאך געבן דעם איד צושטייער, זעהט ער האט א שיינע יונגע ווייב, ער האט אינגאנצען צוויי קינדער, ס'איז באלאוני. בקיצור פרעגט ער אים האסט דאך געזאגט דיין ווייב איז געשטארבן האט ער געמיינט אפשר האט ער נאכאמאל חתונה געהאט זאגט ער ניין איך וויל דיך פרעגן בסך הכל האסטו מיר געגעבן הונדערט דאללער יא? פאר הונדערט דאללער האסטו א פראבלעם אז איך האב א ווייב? דו ווילסט אז מיין ווייב זאל שטארבן ווייל דו געבסט מיר הונדערט דאללער? צו איך זאל זי הרג'נען פאר הונדערט דאללער? צו איך זאל זי גט'ן ווייל דו געבסט מיר הונדערט דאללער? האסטו מיר געגעבן הונדערט דאללער ביג דיל! בקיצור דאס איז וואס דא גייט רבותי, די זעלבע איז דא אויך, סקולענער רב האט זיך בארעכנט וואס דארף איך האבן א מוסד מיט אסאך חובות און איך זאל באקומען געלט פון עולם, איך נעם עניוועי געלט פונעם עולם, ס'ארט דיך אז ס'איז נישט דא קיין יסומים, ווילסט הרג'ענען אפאר אידן ס'זאל ווערן יסומים? דאס איז די משפחת הסרחי פון כלל ישראל, דער שטערן, יצחק שטערן, וואס ער רעדט מנוולות מיט בחורים, איך זאג דיר זאלי קאפ, פונקט אזוי ווי איך האב דיך געבעטן זאלסט פטור ווערן דעמאלטס דעם מלמד, רייכמאן, דו האסט נישט געפאלגט, ביז ס'איז געקומען שיעור א לאוסוט, האסטו געזען ביסט אויף צרות, זעלבע זאג איך דיר גייט געשען יעצט אויך, דו העסט זיך אזוי לאנג ארומשפילן מיט דיינע שקצן וואס דו העסט צו האלטן, ביז וואן פיין דעי גייסטו דיך טרעפן מיט לאוסוטס, און דער שטערן איז א גרויסער מנוול, די בחורים פארציילן מיר אז ס'איז א שרעק וואס ער פרעגט זיי אויס זאכן. זאג איך פאר דעם שטערן, הער אויס. אלע שרצים אין בארדיטשוב און אין קיעוו און אין מאסקווע און אין פעטערבורג און אין לענינגראד און קען שוין אויסרעכענען אמעריקע אויך ווייל איך פאר אין אמעריקע אויך מאכן איבעראל מקוואות און אין די פיפטי סטעיטס און אפילו אין האוואי און האנאלולו ווי איך בין קיינמאל נישט געווען אלע שרצים זענען אסאך מער סעיף ווי אין איין תלמוד תורה פון סאטמאר סאו טינק עבאוט איט. און ער איז נישט צוגעוואוינט געווען צו דעם, ווייל געווענליך פאר די סאטמארע אז זיי האבן גערעדט האט מען נישט, אה, מען האט געציטערט, אונז זעמער דא צוריק צו פייטן. בקיצור, דאס איז וואס דא האנדלט זיך יעצט. ער האט זיך געעפנט דאס מויל, און נאכדעם לויפט ער שנעל אוועק, ער וויל לויפן צום קעש רעדזשיסטער, און איך לויף אים נאך, איך זאג ניין, אונז גיימער ענק רודף'ן, סמאוק הים אוט פראם די בונקערס. אזוי האט דער ערשטער בוש געזאגט. און איך זאג אים, וואס, וואס, ווער ביסטו, וואס פארקויפסטו? פארקויפסט מען האט אפגעהארגעט א קאמיוניטי, א אידישע קאמיוניטי פון איין עק וועלט ביז די צווייטע, מיט ביז, מיט גניבה, מיט פארקויף מיט ליגנט, באגראבט נישט טויטע, נעמען בחורים און יונגלעך אז זיי זאלן זיין ענקערע שלאק שמשים, מיט זיי האט מען געשלאגן, ווער ביסטו בכלל, ביסט אן ארויסגעווארפענער הונט פון ענק, פון ענגלאנד, מען האט דיך אוועקגעשיקט פון דא, האסט נישט געהאט קיין פרנסה האט מען דיך אריינגערופן. שטאטס מ'זאל דיך מאכן א טוילעט קלינער ביסטו געווארן א חפצא. מ'זעט אז דו הערסט אויס די האטליין, פאריגע וואך האסטו אויסגעהערט כ'האב געזאגט די זעלבע, דיך מייאש און דו גייסט אנהייבן רודף'ן, ניין אונז גיימיר דיך נישט לאזן, די רדיפה טיימס זענען פאריבער. פרעג אברומי רובין צו נאך דעם גרויסן היראונישן ברוך הבא וואס ער האט געהאט צו ער איז נאך היינט אינטערעסירט צו גיין רודף'ן איינעם. פרעג אים. פרעג אים צו ער איז נישט פעד אפ פון די גאנצע זאך, וואס האט ער געהאט דערפון? מענדעלע חזיר האט זיך אנגעטון דעם טילעפ האט ער יעדן געוויזן ער האט א טילעפ ווען ער איז דיר געגאנגען קבלת פנים זיין, אבער וואס האט ער געהאט פון דעם? נישט קיין געלט נישט קיין כבוד גארנישט, ווייל מענדעלע ווינטשט זיך זיין עולם הבא, מענדעלע מעג זיך עניוועי ווינטשן זיין עולם הבא, ווייל דו האסט כאטש קיינמאל נישט קיינעם קאליע געמאכט. אברהם אונז קעמער זיך, ביסט א וואויל יונגל פאר דיר ביסט א וואויל יונגל, שטיצסט דיר אביסל דאס בערדל, טוסט אביסל קלייניקייטן אבער דאס. ווען דער רבי ז"ל זאגט פארוואס די בחורים שטיצן זיך די בערד מיינט ער דאך נישט אינגעלייט, אינגעלייט מעגן, אבער אדער דען דעט ווי דאונט העוו עני היסטערי אז דו האסט עפעס געטון שלעכט אמאל פאר איינעם, כ'מיין סעקשועל עביוז זיכער נישט, און דעיס איז די דריטע פעיז היינט פון די מלחמה, ס'דא דריי פאזן, די ערשטע פאזע איז געווען ק ק נחום ראזנבערג איז א מנוול, די צווייטע פאזע איז געווען אז מ'האט געקויפט וויקטעמס מ אדער געטרעטנט אדער פאר געלט, דעיס האלט מען שוין אויך דערנאך, אברומי האט באצאלט א פרייז און אלע באצאלן א פרייז. און ס'איז דא איינער וואס האט באצאלט א פרייז, מ'האט אים צוגעזאגט, מ'האט עס אים נאכנישט געגעבן. נאכדעם יעצט קומט די דריטע פאזע. ווען סאטמאר האט זיך געשלאגן מיט לעבאוויטש, האט מען גענומען שלמה יענקי געלבמאן און ער האט זיך אראפגעזעצט אויף די פלאר און געמאכט חוזק פון לעבאוויטשער רב. איז ממה נפשך, עטער געווינען, עט מען זאגן אפילו א משוגענער ווי שלמה יענקי געלבמאן האט געווינען לעבאוויטש. עטער פארלירן, עט מען זאגן נע, דאס איז נאר א משוגענער. דאס איז אזוי ווי אין די גמרא ברענגט מען ביי פסיעה בן יהודה, דאס איז געווען מ'האט זיך גערופן זאלן זיך דן זיין פאר אלכסנדר המלך, וועגן ואחרי כן יצאו ברכוש גדול, מ'האט נישט באצאלט, איז געקומען קטן שבכולם האט ער געזאגט עלעך געווינען, מען זאגן די קלענסטער האט געווינען, עלעך פארלירן, מען זאגן ער איז סתם א קליינער מענטש, ס'איז נישט קיין חילוק. ווען סאטמאר האט זיך געשלאגן מיט לעבאוויטש האט מען געשיקט יעדן סקאם אוו די ערט, יעדן דרעק, יעדן טינופות, ער זאל זיך גיין שלאגן. יעצט האט די טוען זיי די זעלבע, זיי זענען אמת'ע קריגן חברה, למשל לעיזער קעסטנבוים עט מיך נישט קאנפראנט ווייל ער ווייסט ער עט פארלירן, און די מינוט ווען ער גייט פארלירן דאס וויל ער נישט, און די זעלבע אויך דער. ברוך מרדכי לעבאוויטש מיט די אלע חברה, זיי שיקן אונטער חברה, און ממילא די חברה, אהה, זיי טוען עס פאר געלט, און נאובאדי קעירס. זיי געגאנגען דא, די חברה, זיי האבן געמאכט א נייע זאך. אפרים שטערן העט מיר גיין נאכשרייען. דער אפרים שטערן האט א פירסט קאזין, איז דאכט זיך מיר זיין פירסט קאזין, וואס מ'האט, ס'איז דא ווידיאוס, איך קען יעדן עס ווייזן, איך וויל עס נאר נישט ארויפלייגן ווייל ער איז א בעל משפחה, ער טאנצט מיט אן איזרעילי שיקסע אין א באר, און נאכדעם אין די גאס שרייט ער מ'טאר נישט קויפן. אסם ווייל פינף פראצענט פון זייערע רווחים גייט פאר מדינת ישראל. Wow וואט א דזשאוק. משפחת הסרחי, שטערן. עניוועי, לאמיר גיין ווייטער. סאו בקיצור, יעצט איז דא א נייע זאך, מינקאטש שטינקאטש האט גענומען א ראש הקהל וואלף זיכערמאן. וואלף זיכערמאן איז אזא לאו לייף, איך וויל אייך זאגן, אלע לאנדרי מעטס אין ניו יארק וואשן נישט אזויפיל געלט וויפיל ער האט געוואשן אלע יארן. מ'האט אים אמאל צוגעבינדן צוגע'גנב'עט צוויי מיליאן דאלער ווייל ער האט נישט געוואלט באצאלן. ער. כל דבר אסור אין געלט האט ער אפגעטון. איך וויל אפילו נישט יעצט אריינגיין ווייל מיר איז נישט קיין חילוק וואס ער האט גע'גנב'עט פון אנקל סעם. ער האט זיך געמאכט א אסיפה פאריגע וואך אין מונקאטש אז אזוי ווי דער עולם רודפ'ט זייער קהילה, קודם איז עס אויף די האטליין יעדע פאר טעג, און מען האט איינגעזעצט פון זייער קהילה אסאך מענטשן, און מען זאגט אז די שמוץ פון די גאס דרייט זיך דארט, אברהם שיע פרידמאן מיט די אלע חברה, און ס'ממש א שאנדע אז דאס האט מונקאטשער רוב געהאדעוועט, האבן זיך מיישב געווען, מען האט געמאכט אן אסיפה. אז מען דארף זעהן א וועג וויאזוי מען זאל די חברה אפשטעלן, און טאמער איז נישט דא קיין וועג האט מען באשלאסן אויף די אסיפה אז מען מאכט אן אייגענע וועג, אזוי ווי סאטמאר האט געמאכט א וועג, אזוי ווי אנדערע האבן געמאכט א וועג. יעצט, איך בין מורא'דיג צופרידן פון די אסיפה וואלף זיכערמאן, נאר ווען ער האט געענדיגט האט ער געזאגט אז ער איז אינטערעסירט אז מען זאל געבן אריין פראפאוזעלס וואס מען דארף טון. וואלף, איך גיב דיר דעם ערשטן פראפאוזעל, איך דארף מיך אפילו נישט טרעפן מיט דיר ווייל כ'האב נישט קיין צייט צו דיר. איך גיב דיר דעם ערשטן פראפאוזעל, זאלסט נעמען אלע שקצים, אלע חזירים און ארויסווארפן, און זאלסט אנהייבן ביים רוב'ס זון. חיים לוזר איז א מאלעסטעד קינד פון בראנער, און ער איז אליינס א מאלעסטערער, און ער האט זיך צוקריגט מיטן טאטן, ער האט געטון וואס זיין טאטע האט געטון, זיין טאטע האט גערופן זיין טאטן אין קאורט, ער האט אים נאכנישט גערופן, ער האט זיך צוקריגט מיט זיין שוואגער האראוויץ, יאסל האראוויץ האט אנגעארבעט א חורבן צווישן אים און צווישן טאטן, ער האט עס אנגעארבעט. סאו בקיצור, ס'איז יענער אומגליק וואס דארט טוט זיך. ווען מ'האט ארויסגעווארפן ס'איז געווען איינעם פון א פלאץ, איז ער געלאפן אויף מונקאטש. ס'איז געווען דעם חזיר גרינפעלד וואס ער האט אפגע'חזיר'ט דעם גראס'נס קינד, שפעטער האט גראס גענומען געלט, צו גארנישט, די גאווערמענט ווייסט נישט. על כל פנים האט ער גענומען געלט. ווי איז ער געגאנגען דאווענען גרינפעלד? מונקאטש. איך וויל דיר זאגן, וואלף זיכערמאן, סע. פאסט אפילו נישט אז דו זאלסט אפילו אריינגיין אין אזא שול, די גאנצע שול איז איין שטיק זרע לבטלה. ס'איז געשטארבן א אינגערמאן א יאר צוריק מיט עידס, א זעכציג יעריגער אינגערמאן, ס'איז דא א בחור'ל פון זיבעצן וואס ער האט עידס, זיין טאטע האט מיר געזאגט אז ער דינגט אים א פרייוועט מלמד, ער זיצט אויף איין עק טיש און דער בחור זיצט אויפן אנדערן עק טיש, ווייל דער דער מלמד האט מורא צו קריגן עידס פון די הבל פיו אדער פון א סניז, מען ווייסט דאך נאכנישט וויאזוי דאס גייט דורך. איז למעשה איז מען געוואויר געווארן, מען האט געפרעגט דעם בחור וויאזוי האסטו עידס? זאגט ער, דער יונגערמאן וואס איז געשטארבן, ער האט עס מיר געגעבן, און יענעם ווייסט מען אז ער איז געשטארבן פון עידס, שטעל דיר פאר ווי מען האלט דא. ער איז געגאנגען דער יונגערמאן האט געזעהן אז ער גייט שטארבן אויף א יאר צו א האלב יאר ארום, האט ער געפרעגט מונקאטשער רב איך וויל דאך גיין אין מקווה, האט ער אים געזאגט ביי מיר קענסטו קומען אין די מקווה נאכדעם ווען יעדער הערט שוין אויף צו גיין צען אינדערפרי, ווייל ס'פילטערט זיך דאך די וואסער עניוועי. יעצט דא דא אפאר זאכן, קודם כל, פון וואנעט ווייסטו אז דער פילטער הרג'ט עידס? דו ווייסט עס נישט. נאכדעם ווען ער ווישט זיך אפ מיט א האנטוך, און ווען ס'איז דאך א מנהג אז מ'וואשט נישט אויס די האנטוכער פון איינעם ביזן צווייטן, מ'לייגט עס נאר טריקענען, גייט דאך ווערן צוריק די גאנצע זאך פול מיט עידס, און ווען איינער העט עס זיך אפווישן דערמיט העט ער קעטשן די דזשערמס. און נאכדעם איך וויל דיך פרעגן א זאך, מונקאטשער רב, דו אפגעריסענע בהמה, ביסט דאך אזא סוקסעספול מענטש, ווי פאסט עס פאר דיר זאלסט אריינרופן אזא אינגערמאן צו דיר אין די מקווה? זאג אים גיי אין פאפא מקווה אדער אין צעהלימער מקווה אדער אין סאטמארער מקווה. דער תירוץ איז דו ביסט נישט בעסער, דיינע קינדער זענען נישט בעסער, און דיין גרעסטע עבירה וואס דו האסט געטון אין דיין לעבן איז, מונקאטשער רב האט געזאגט אז מען טאר נישט אויפנעמען נאך מיר קיין שום רב, איך בלייב מונקאטשער רב ביז משיח קומט, האסטו דיך אריינגעשטעלט אין דעם אז דו ביסט מונקאטשער רב, דאס איז געווען דער ערשטער ריזען פאר דיין דורכפאל, פראם דעי וואן, האסט אפאר טאלער, נאו פראבלעם. אבער ווי ביסט אנגעקומען? ביסט אנגעקומען אלס דער נידריגסטער מענטש אין שטאט, האסט די שמיציגסטע קהילה, ווי א חזיר דרייט ער זיך ביי דיר, און יעצט ווילסטו אז מ'זאל נישט אראפברענגען דיין קהילה? דיין קהילה איז אזוי אראפגעברענגט אז מ'קען עס נישט אראפברענגען מער, קוק דיך אום מיט וועם דו האסט דארטן צוטון. נעמסט דא אהער דזשעימי הערבסט, ער געהאט בתי זונות, יעדער געדענקט די גאנצע פרשה, ער געהאט בתי זונות, ער האט פאטאגרעפירט די חברה וואס זענען געקומען ארויף, נאכדעם האט ער אפגעקאלט די ווייבער, און האט ארויסגעשלעפט צענליגע אלפים, דא דארט א יענקל שטערן א וועלטס מנוול, אויך א שטערן, סרול רובינשטיין זאגט מען האט אים מאלעסטעט אין מונקאטש, צאלידים זאגט מען האט אים מאלעסטעט אין מונקאטש, טורנהיים זאגט מען האט אים מאלעסטעט אין מונקאטש. סאו בעיסיקלי וואט איז גאוינג אן? דו ווילסט יעצט מ'זאל נישט אראפברענגען דיין קהילה? דו ווילסט מ'זאל נישט אראפברענגען זאלסטו זאגן פאר מונקאטשער רב אזוי, אדער ווארפט מען ארויס אלע חזירים און חיים אלעזר מוז זיצן שטיל, און ווען נישט גיי איך ארויס, דו באלאנגסט נישט דארט, דו ביסט אין אן אנדערע זאך פארכאפט, דו ביסט פארכאפט אין לאנדרי'ן געלט. אין גנב'נען געלט, אין לאנדרי'ן געלט, אבער נישט אין זנות. און וואס גייסטו טון אז מ'עט דיך אנרירן? מיר דערציילט איינער אז עס האט זיך געהאנדלט מיט שמעון ברוך, זיין שווער האט אים גערופן דער רויטער הונט, זאגט ער, איינמאל בין איך געגאנגען אין מקווה, און שמעון ברוך האט מיך געשטופט פון הינטן, און ברוך מרדכי לעבאוויטש האט מיך אנגעכאפט פון פארנט, איך בין געווען א קרבן ציבור פאר צוויי חזירים אין די זעלבע צייט. ווייסט וואס דארט האט זיך אפגעטון? און דער פאטאגרעפער פרידמאן? וואס ער האט דארט אפגעטון, און אויף די שטאקן, דער רב האט איהם געזאגט ער טאר נישט גיין, אין בית הכסא ער מוז אהיים גיין טאמער דארף ער גיין, סאו דאס איז א קהילה וואס דו ווילסט נאך ארויפהייבן מיטן ספיריט? חיים לוזר איז א גוטער פרענד מיט ברוך מרדכי'ס זון, זיי זיצן טראכטן עצות וויאזוי מ'וועט אראפברענגען די אלע וואס זיי זענען נאך עקטיוו און שלאגן זיך מיט די חזירים, אבער זיי זענען שוין נישט די אליינס, זיי זענען שוין זיי, דער טאטע ברוך מרדכי איז א חזן, און זיי זענען די מענטשן וואס זיי ווילן פראטעקטן. און די חזירים וואס רובם ככולם זענען זיי שוין צופאלן, יעצט גייען זיי נוצן זיכערמאן דו זאלסט זיין זייער פראנטמאן, זיכערמאן לאז דיך נישט, ס'איז נישט ווערד דאס געלט אפילו, לאז דיך נישט, און זאג פאר די אלע חברה אז אונז וויל מיר נישט אראפ ברענגען מונקאטש, און אלע חזירים מוזן פארלאזן מונקאטש, קוק סאטמאר האט זיך געטוישט אינגאנצן, סאטמאר וויט אלל די רעספעקט וואסערע חזירים זענען געווען, זיי זיצן היינט איינגעלייגט, זיי ווארפן ארויס מלמדים, זיי ווארפן ארויס באס דרייווערס. מען שיקט כסדר מעסעדזשעס, איך ווייס יעצט איז אויך געגאנגען א מעסעדזש צו א מלמד פון די זאליקאס, ישראל דוד הארפענעס האט אונטערגעשריבן אז ער גייט נישט, העט מען אים שיקן ניין וואן וואן, און אלע האלטן היינט מיט, זלמן לייב, פיליפ דער אקס זאגט אויף אלעם ברוך הוא וברוך שמו אמן, אט ס'דא איינער וואס ער טראגט דעם רוקן, ישראל דוד הארפענעס, און דער ספק דער וואס ער דארפן ברענגען אן אשם תלוי, איך ווייס נישט צו ער. איז דער וויינבערגער צו זיין ברודער איז דער וויינבערגער וואס האט מאלעסטעד דעם דזשאו דיענדזשעלאו, ער האלט אויך שוין היינט מיט, ער רופט זיך דער פאיער צדיק, ס'איז א שאנדע וואס דא גייט פאר אין מונקאטש, מונקאטש וויל נאך נישט אויפגעבן די מערכה, וועם ווילט עטס אראפברענגען ר' שלמה אהרן קעלנער ווייל ער האט איינגעזעצט ברוך מרדכי'ן, און נחום ראזענבערג ווייל ער האט א האטליין. זיכערמאן איך גיי דיר יעצט פארציילן א זאך וואס דו ווייסט נישט. אינסייד אינפארמעישן, איך נעם זיבעצן א האלב דיסקלעימערס, שמעון ברוך בערקא טויב דער הונט, די גאווערמענט גייט אים נישט דורך לאזן מיט זיין דיעל וואס ער האט געמאכט מיט מאיר לעבאוויטש, וואטש ענד סי. האבן זיי אים אראפגערופן, זיי האבן געוואלט מיט אים רעדן, וואס איז געווען, לכתחילה מאי קסבר לבסוף מאי קסבר, און אינאיינוועגס האבן זיי אים געפרעגט וואט איז גאוינג אן אין מונקאטש, זיי האבן אפן אים געפרעגט דארטן, יעדער וואס מ'איז געקומען און מ'האט אים מאלעסטעט איז געקומען פון מונקאטש, האט ער זיך אנגערופן ער איז דאך זעהר א קלוגער, א קלוגער איז ער, שמעון ברוך, יא ער קומט מיך פרעגן ווי זאל איך נעמען געלט פון לעבאוויטש, אה דו פערד דו, דו רויטער הונט, עניוועי, בקיצור האט אים די גאווערמענט געפרעגט וואטס גאוינג אן אין מונקאטש און זיי האבן געוואלט פון אים האבן אינפארמעישן, ער איז דאך אבער קלוג, זאגט ער די גאווערמענט אזוי, איך ווייס נישט קיין אינפארמעישן פון מונקאטש, ס'הייסט ער איז בסך הכל געווען דער CEO יאהרן, דער גבאי. דער שמש, דער מונקאטשער רב האט אים אהיים געשיקט זיין ספר תורה, מונקאטשער רב, דו פערד דו, זיין ספר תורה, שיקסט אים אהיים, דאס ליגט עניוועי אין ארון קודש און מען נוצט עס נישט, געב אים צוריק די מיליאנען וואס ער האט אריין געפאמפט אין דיין שול, האט דאך קיינער נישט געהאט קיין נארמאלן מנין, ס'האט דאך געקאסט די לעקטער מער וויפיל מענטשן זענען געקומען דאווענען, אפאר חזירים זענען געקומען דארט, ס'איז א שאנדע היינט גייט קיינער נישט אריין אין מונקאטש, ווילסט אפוואשן מונקאטשער רב שייגעצוג זאל ער זיך אויפשטעלן זאגן רבותי איך בין קעגן די חזירים איך וועל מער נישט בעקן קיין פעדאפיילס און יעדער וואס האט א שלעכט נאמען גייטס ארויס פון דאס דעמאלטס און די חזירים די צען ארויסגיין וועסט באקומען הונדערט נארמאלע מתפללים עניוועי געט זיך שמעון ברוך א רוף אן פאר די גאווערמענט איך באמת ווייס נישט אבער איך וועל דיר געבן א נאמבער פון איינער וואס ער ווייסט יא געגאנגען די גאווערמענט זיי האבן יענעם אפגעקאלט און דו זעסט אז איך ווייס די אלע זאכן סאיז נישט קיין סודות איך זאג דיר נישט קיין ליגן אלעס איז דאקיומענטעד געגאנגען די גאווערמענט זיי האבן יענעם אפגעקאלט האט יענער געזאגט אזוי איך וועל דיך צוריק קאלן צוויי דריי טאג שפעטער קאלט צוריק וואלף זיכערמאן, די גרעסטע לאנדרי מאשין אין בארא פארק, ער קאלט צוריק, ער האט נישט קיין מורא פאר קיינעם, ער מיינט אז די גאווערמענט ווייסט נישט ווען זיי רעדן מיט אים ווער ער איז, דאס איז אונזער צרה, די אונז ווייסט מען נישט, די גמרא זאגט, טאמער ס'וועט דיר איינרעדן אין חכמה באדום אל תאמין, זיי זענען זייער קלוג, קאלט זיכערמאן צוריק, און ער זאגט אזוי, איך בין דער סי אי או פון מונקאטש, און איך וויל דיר זאגן אין נאמען פון מיין נאמען, און אין נאמען פונעם מונקאטשער רב, די אלע זאכן וואס מ'רעדט צאם אויף מונקאטש איז. פאלס אלעגעישנס. זיכערמאן דו ווייסט נישט וואסערע א גוטן פאפ שאט דו האסט געמאכט, דו האסט געמאכט דא א האום ראן ווען ס'איז געווען זיבעצן מענטשן אויפן בעיס, ס'איז נישטא אזא מין געים זיבעצן, דו האסט עס אזוי גוט געמאכט אז יעצט ווייסט די גאווערמענט אז דו ביסט אויך א חלק פון דעם וואס דו ווילסט באהאלטן אלעס נישט וואס גייט פאר, ווייל צו זאגן. איך ווייס נישט אהער מיט אהין, אקעי, אבער צו זאגן ס'איז אלעס ליגן, דיין ביך די אלע חברה וואס זיי האבן אינטערוויוט, צו דאס איז סרולי רובינשטיין, צו טורנהיים, צו צאלי דים, צו די אלע אנדערע, אלע האבן געזאגט ס'איז געשען אין מונקאטש, סאו גייסטו יעצט דינייען סדרה בראשית ס'הייסט דאס איז אלעס פאלס אלעגעישאנס? האהא. סאו לאמיך דיר עפעס זאגן, יו אר אן די ראנג הארס, יו קעים אין אין די ראנג טיים, אריינגעקומען ווען מונקאטש איז שוין געווען טיף טייער אונטער דער ערד, און ביסט אריינגעקומען ווען א. צייט און די גאווערמענט ווייסט וואס דארט איז פארגעגאנגען, זיי ווייסן ווער משה אבות המוסר ווער דאס איז, איינער האט זיך אנגערופן אז מאוזעס וואז אינוואלווד, דען ווי נאו אלרעדי וואטס די טרוט, און זיי ווייסן שוין היינט פונקטליך ווער דער מונקאטשער איז, איך ווייס ס'איז געווען יעצט ביי עפעס א הירינג, ס'איז עפעס געווען א מעשה, ס'איז געגאנגען עפעס איינעם ביינאכט, די עף בי איי האט אים אינטעראגעיט, האט ער געזאגט אויף יענעם ראביי, יענער איז ווערי סיריעס ראביי, פרעגט ער ענד דו יו נאו ראביי ראבינאוויטש, וואלד יו סעי הי איז אלסא א סיריעס ראביי, האט ער זיך גענומען לאכן, העי וואס האט עטס געמיינט, ווי לאנג גייט די באלאוני אנהאלטן, סאו. זיכערמאן, טראכט אן עצה, איך וועל דיר געבן די עצה, דארפסטו נישט אפברענגען די צייט ביז חול המועד, דו וועסט די קהילה נישט מער קענען קיינמאל ריינוואשן, אנלעס יו מעיק דרעסטיק טשעינדזשעס פאבליקלי, און נאכדעם אז דו וועסט דאס מאכן, מי יתן והיה אז ס'וועט ווערן א נארמאלע קהילה, און מיט די אלע חזירים וואס דו האסט דיך געחבר'ט, דער וואס האט אפגעשפארט. דיין ישיבה, מונקאטש, און ס'איז געווען נאך א ישיבה וואס דער מונקאטשער רב האט געגרינדעט פאר זיין איידעם, ס'האט געהייסן חיים ושלום, די חזירים האבן ביידע ברוך השם זוכה געווען צוצומאכן, און שטעל דיך נישט אויף די זייט פון די חזירים ביקאוז דו וועסט נאר שלעכט פארן, טראסט מי. ס'איז דא דער הערשי פרידמאן פון מאנטריאל וואס דער סאטמארע דיין אין מאנטריאל לאט נישט מ'זאל נעמען געלט, ער לאט נישט מ'זאל גיין צו אים פורים נאך געלט, ער זאגט זיין געלט איז טמא מטומא, ער לאט נישט א בחור גיין פאר סאטמאר געלט ביי אים, ער זאל נעמען פון אים. וואלווי, אויב זיינס איז טמא מטומא איך וואלט נישט געוואלט טראכטן וואס דיין געלט איז, סאו שפיל דיך נישט אזוי גרויס, דו וועסט נעמען מיך רודף'ן רודף'ן, ברוך מרדכי האט נישט וואס צו פארלירן ער גייט אין דזשעיל מערצעשעם זיין זון מאיר האפן מיר גייט אויכעט מיט, זיי האבן נישט וואס צו פארלירן און ממילא חנפ'ע דיך נישט צו זיי און לאז דיך נישט נוצן ביי זיי צו זיין זייער פארמאן אזוי ווי אסאך מענטשן זיי האבן זיך געלאזט די רבנים וויינען היינט ביטער קאלט מיך אן א רב און זאגט מיר דו מיינסט צו זאגן אז מיך אונטערצושרייבן האט געצווינגען איינער דער שטערן? איך קען דאך אים, ער איז א לאו-לייף! זאג איך אים, יא, ער האט דיך געצווינגען, פאר אים האסטו מורא געהאט, שטעל דיר פאר וואסארא שאנדע ס'איז, זאג איך אים, נאר גארנישט, ס'איז נישט קיין שאנדע, ווען דו זעסט א מייזל אדער א ראט לויפסטו אויך אוועק, כאטשיג דער ראט איז נישט קלוגער פון דיר און דו קענסט אים כאפן און טון מיט אים וואס דו ווילסט, נאר וואס ווען דו זעסט אים לויפסטו. עס איז געלאפן פאר יעדן משוגענעם פאר יעדן נואף פאר יעדן חזיר פאר יעדן עקסטארשענער סאו וויל איך דיך אויסלערנען אונז זעמער גרייט זיך צו שלאגן נאר דו ביסט א בהמה דו האסט דיך אריינגעשטעלט אינמיטן האסט ארויסגעגעבן א ספר איך הער זאגן אז דו האסט א מגיד שיעור וואס דו צאלסט אים געלט און ער זאגט דיר שיינע זאכן דו האסט עס צאמגענומען און געמאכט א ספר איך הער זאגן ביסט אזא עם הארץ אז חול המועד ווייסטו נישט וואס דאס איז חולו של מועד ווייסטו נישט וואס חול המועד ווייסטו חולו של מועד נישט ס'מיר נישט קיין חילוק. וואלף, במקום גדולים אל תעמוד, שטעל דיך נישט אריין דיך צו שלאגן פאר די חזירים, ווייל דו וועסט אנקומען דארט ווי יעדער. קוק אונז האמיר דא א מורא'דיגע זאך, דער גרויסער ר' דוד וויינבערגער, יעדער האט זיך אנגענומען פאר אים, ווייסט ווער ס'האט זיך אנגענומען? דער רב פון די או יו, ראביי בעלסקי, זיין פנים איז געפאלן אין די או יו, מען האף מיר אים ארויסצוזעהן, זיין פנים איז געפאלן אין תורה ודעת, מען האף מיר אים פון דארט אויך ארויסצוזעהן, ווייל די גבירים גייען אויפהערן צו געבן געלט. טראכט נישט אז דו האסט פאוער איינעם שלעכטס צו טון, דו האסט. נישט. דו ביסט אויף די זייט פון די חזירים, און דו ביסט אויף די זייט פון די גנבים און פון די מענטשן וואס זיי טוען אלעס אגענסט די לאו, און די חברה וואס זיי שלאגן זיך מיט דיר ווילן א קלין קאמיוניטי און זיי גייען עס האבן. ס'איז טשעינדזשינג טיימס, טראסט מי. און יעצט קומט דער געהעריגער שיעור. א גוטן ערב שבת קודש פרשת מצורע און א גוטן חודש ניסן. ביי אונז אין חדר פלעגט מען זאגן אז ווי ס'שטייט דארטן אין איכה וויינט מען נעבעך בניך ובנותיך הולכים בשבי פלעגט מען זאגן א ווערטל די יונגלעך און די מיידלעך פארן נעבעך מיטן שעווי שעווראלעט אמאל דאס איז געווען די קאר ווי מען איז געפארן מיט היינט איז דא א נייע קאר ס'הייסט ניסאן ס'קומט חודש ניסאן און ס'קומט די קאר ניסאן יא קינדערלעך איך גיי יעצט רעדן קודם אביסל וועגן וואס ס'גייט פאר, אבער בעיקר גיי איך רעדן, ס'קומט חודש ניסן דארף מען פראטעקטן די טשילדרען, ס'איז געווען א מלמד ר' ניסן, נע דאס איז נאר א פיקטישעס נעים, סאו מ'דארף די קליינע קינדערלעך ניסן פראטעקטן פון די מלמדים ר' ניסן און פון די קארס ניסן, אבער לאמיר נאך רעדן פון דעם, מ'גייט נישט דורך לאזן אזא חודש ווייל איך זעה ברוך השם ס'איז ס'קעניינעהארע, מ'האלט מיך אין איין קאלן, דער פורים. איז עפעס אזוי גייט דורך, פלעגט זיין די הצלה פלעגט אויפפיקן צעניגע צעניגע בחורים מיט יונגעלייט אנגעשיכורט אלעס, ס'איז געווען שיכורים דא און דארטן נאו דאוט אבאוט דעט, ס'איז דא א געזעץ אז מ'טאר נישט הרג'נען א מענטש, נאר טאמער מ'הרג'עט ווענדט זיך יעדע סטעיט אנדערש, ס'איז דא וואס מ'הרג'עט אים, ס'איז דא וואס מ'לאט אים פארפוילט ווערן אין תפיסה, ס'נישט קיין חילוק למעשה צו מ'געט לעקטריק טשעיר צו נישט, דאס איז שוין נישט קיין חילוק. פון דעסטוועגן האסטו יעדן טאג אין אלע צייטונגען דער האט געהארגעט, דער האט דעם געהארגעט, דער האט יענעם געהארגעט. אה, דאס גייט נישט אפשטעלן די וועלט. אבער וואס דו קענסט טון איז דו קענסט עס אפסלאוען און דו קענסט טרייען צו מאכן אז די אינעסענט חברה'מאן זאל נישט ווערן פארכאפט. אינעסענט בחורים זענען גארנישט שולדיג. ס, מען האט זיי פשוט נעבעך נישט געלערנט. ס'איז א שפראך וואס מען האט נישט געלערנט. איך זאג, לעצטנס, מענטשן פרעגן וואס קען מען נאך צולייגן אין חינוך, זאג איך איין זאך. ס'איז דא א דאקטער ער באקומט לייסענס ער גייט ארויס ער איז א דאקטער נאו פראבלעם טאמער וויל איך אבער וויסן צו ער איז א גוטער דאקטער צו נישט דארף איך טוהן איין זאך ס'איז דא אן ארגעניזעישאן וואס הייסט באורד סערטיפייד זיי טוהן סערטיפייען אלע דאקטוירים אויסער דעם וואס דו ביסט דורך דיין טרעינינג מיט דיינע קלעסעס אויסער דעם דארפסטו דורכגיין ביי אונז באורד סערטיפיקעישן, כ'ווייס למשל די אלע באסעס, די פאבליק באסעס סיי גרעיהאונד און די אנדערע, זיי האבן אויסער דעם וואס דו קומסט אן מיט דיינע לייסענס און דו זאגסט איך האב שאופער לייסענס פאר באסעס, מאכן זיי דיר אן עקסטערן טעסט, סיי א ריטן טעסט סיי זיי זעצן דיך אריין אין א באס. און זיי פארן ארום מיט דיר און זיי קוקן וויאזוי דו בעקסט די באס, וויאזוי דו פארסט אריין אין א דיפאו, אין א טערמינאל, זייער זייער אינטערעסאנט. איך גיי אמאל מיט א באס דרייווער, ס'איז דא אויף א הונדרעט ענד סעווענטי עיטט סטריט איז דא אזא קליינע דיפאו וואו די באסעס קומען אן פון ניו דזשערסי צו פון אלל אווער, איז דארט דא א ספעשל פלאץ וואו דו מוזט קענען דארטן ארומדרייוון און ארום מאכן. אין די קורב אין די סירקל זאלסט נישט אנקלאפן, ס'איז ספעשל א שמאלע פלאץ ווייל דאס ווייזט זיי צו דו טוסט טאקע קענען מאכן דעם סירקל צו נישט, יא אויפן גרויסן הייוועי קען יעדער פארן בפרט נאך אז מען פארט אינטערסטעיט, די גרויסע ראודס קענסטו ארויפשטעלן דעם באס און יעדער האט אים, כ'מיין ווער ס'קען, נישט יעדער, נאר יעדער ווער ס'קען האט אים קענען דרייוון. ס'קומט אבער אין די שטאט, ס'קומט צו די קליינע שמאלע קוירבס, דארף זיך קענען איינדרייען ביי געוויסע געסעלעך וואס ס'איז פון קליינע, פון א קליינע גאס צו א קליינע גאס, און ס'שטייט נאך א קאר אביסל לעבן דעם געפארקט, יו העוו טו נאו וואט יור דואינג. סאו האבן זיי זייערע אייגענע אינסטראקטערס און זייערע אייגענע טעסטס. האט מיר געזאגט איינער אז שארט ליינ'ס א טעסט, ער איז געווען א דרייווער פינף זעקס יאר, שאָרטלײַן טעסט האָט ער געפֿעילט. ער האָט נישט געקענט מאַכן. שאָרטלײַן האָט אַ שווערערן טעסט, ווײַל זיי קומען אָן אין יעדער קליינער ווילעדזש, אין יעדער קליינער קאַונטי האָבן זיי זייער דיפּאָס, סאָ יו העוו טו נאָו האַו טו גאָו און האַו טו בעק אַפּ, און ס'איז שוין אַרויף אָן איינעם אין דער בעק און אין דער פֿראָנט, אָלרײַט, ס'איז דאָ ווייניקער טרעפֿיק און ווייניקער מענטשן, אָבער איף יו דאָנט נאָו וואָט יור דואינג. און סטויג נישט איז דא אזא זאך ביי דאקטעראט אויך סאיז באורד סערטיפייד רבותי אונז דארפען מאכען באורד סערטיפייד סקולס באורד סערטיפייד באסעס אררייט באסעס איז שוין א פעדערל לאו ברוך השם מיט דעם דארף מען שוין נישט קיין גרויסע זאך באס דרייווערס זיי האבען שוין זייערע ווי מען זאגט רעגולעישענס אבער מען דארף מאכען אז סזאל זיין באורד סערטיפייד מלמדים. סקולס האב איך אויך שוין נישט קיין גרויסן פראבלעם ווייל דאס איז דאך שוין אויכעט ליגעלייזט דאס איז שוין א פעדערל לאו עס מיז זיין איבעראל ווידיא. מיט די מלמדים האבן מיר יעצט נאך אן ערענסטן פראבלעם זיי פייטן נאך טוט ענד נעיל די שקצים זיי זענען נאך מסביר פאר די גאווערמענט אז עס איז נישט דא קיין סעקס אין אידישע קאמיוניטיס און מען דארף האבן, באורד סערטיפייד אונז וויל מיר דאס האבן און צווייטמער ער ווייסט נישט איך זאג אייך נאכאמאל פאר מיר צו מאכן דעם האטליין איז מסירות נפש ממש עס ווייסט נישט איך האב נישט די צייט און סוף כל סוף אז איך רעד דארף איך דאך רעדן וואס איז אמת און ריכטיג, איך טוה עס פשוט ווייל איך פיל אז ס'טוט אויף א מורא'דיגע פעולה ביי כלל ישראל. איך בין געזעסן די וואך און איך וויל מאכן דעם האטליין, איך האב נישט קיין צייט, אבער קריג איך א טעלעפאן קאל פון מאנטריאל קענאדע, איינער קאלט אריין און זאגט ס'דא א איד אין דזשיבאו'ער קהילה, וואס ער וויל מיט דיר רעדן. זאג איך אים וואס וויל ער? זאגט ער ער וויל ער הערט דיך אויס אלע יארן ער וויל דיר עפעס זאגן א גוט ווארט זאג איך אה א גוט ווארט האב איך ליב צו הערן דערציילט ער א מעשה אזוי פאר צוויי וואכן צוריק איז געווען זייער א קאלטער טאג א פארפרוירענע טאג אין מאנטריאל און א בחור'ל איז געגאנגען פון דאונטאון אויף אפטאון אינדערפרי נאך געלט. א צייט פאר פורים צי נאך פורים, מען גייט נאך געלט, דער בחור'ל גייט נאך געלט, און אזוי גייענדיג נאך געלט זעהט דער איד וואס ער דאווענט אין דזשיבאו אסאך יארן, זעהט ער ווי דער בחור'ל מוטשעט זיך מיט די קעלט, שטעלט ער זיך אפ און זאגט פארן בחור'ל, קום אריין אין מיין קאר און איך וועל דיך נעמען, איך זעה דיך ווי דו גייסט, בקיצור איך זעה דו גייסט צו די שול נאך געלט אינדערפרי. בקיצור זאגט ער אים ניין איך גיי נישט, נעמט ער טוט ער זיך אויס דעם היט און ער זאגט אים אפשר מיינסטו אז איך בין א גוי, וויל איך דיר זאגן איך בין א איד, איך נעם אראפ מיין היט זעסט כ'האב א קאפל און איך גיי אויך דאווענען יעצט, זאגט אים יענער ניין איך זע אז דו ביסט א איד ווייל דו רעדסט דאך אידיש, איך האב נישט קיין פראבלעם אז דו ביסט א איד, זאגט ער אז ס'איז דא איינער נחום ראזענבערג אין ניו יארק זאגט אז אפילו מיט א איד זאל מען נישט גיין היטשן. שטאדאס מי? און דער איד ווייסט ווער נחום ראזנבערג איז ווייל ער הערט מיך אויס אלע יארן זאגט ער איין מינוט איין מינוט איך בין נישט גוט, דו הערסט אויס נחום ראזנבערג פון ניו יארק זאגט ער וואס הייסט ווער ביי אונז אין ישיבה הערט אים נישט אויס און ער איז א בעלזער בחור בעלזער בחור פון מאנטריאל יעדער הערט אים אויס. שוין, פיין, זאגט מיר דער בחור, פיין, האב מיר א גוטן טאג, און לאזט אים איבער אין די קעלט און דער בחור גייט צופיס. זאגט מיר דער איד, הער אויס, איך האב נישט אייער נומבער, איך קען אייך נישט, אויב ס'איז דא דא איינער וואס ער קען אייך און רעדט פון אייך א סאך, פון יו, איך האב געבעטן, לייג מיך ארויף פאר א טריפ עד איליים מיט נחום ראזענבערג, איך ווייס, א גוט ווארט קען יעדער אייביג יוזן, סאו שטעלט זיך פאר ווי מ'האלט אין מאנטריאל, ווי מ'רעדט פראנצויזיש, און איך קען נישט קיין פראנצויזיש.

ווי דען איז דא אזא פאלק ווי די כלל ישראל? ס'איז באוויסט א מעשה פון מיין זיידן דעם הייליגן קדושת לוי האט אמאל געזאגט פארן גבאי, ס'איז נאכמיטאג ערב פסח, ער זאגט ער טו מיר א טובה גיי ברענג מיר א שטיקל ברויט איך מוז שוין האבן א שטיקל ברויט, זאגט דער גבאי פארן רבי'ן איך פארשטיי מיך נישט ס'איז שוין נאכן זמן שריפת חמץ וואס איז מיטן רבי'ן? קיינער טאר נישט האבן א שטיקל ברויט? ניין גיי ארויס איך וויל זאלסט זעהן איך וויל האבן א שטיקל ברויט און דער גבאי לויפט און קוקט און לויפט פון הויז צו הויז דער רבי דארף נאך האבן א שטיקל ברויט ווער האט ווי ברויט ווער ברויט נאכן זמן שריפת חמץ ס'איז נישט צו טרעפן אין ערגעץ נאכדעם זאגט ער פארן אנדערן גבאי זאגט ער טו מיר א טובה איך דארף האבן א שטיקל סילק אזא שטיק סחורה פון זייד'ן וואס איז געווען אין אוקריינע איז דאס געווען פארבאטן פון די רעגירונג ווייל מ'האט נישט געטארט האנדלען מיט דעם בקיצור און דער גבאי לויפט דער רבי דארף האבן א שטיקל סילק ער ברויך סילק. בקיצור דער גבאי קומט צוריק אפאר מינוט שפעטער רבי וויפיל מעטער וויל דער רבי האבן הונדערט מעטער פינף הונדערט מעטער טויזנט מעטער פרעגט ער וואס איז דא צו באקומען וויפיל איר ווילט יא וועלכע קאליר דער רבי וויל איז אויך דא צו באקומען האט ער זיך געבן א הייב אויף דער הייליגער בארדיטשובער רב הייליגער באשעפער קוק קוק וואס פאר א וואויל פאלק דו האסט דער קעניג זאגט אז מ'טאר נישט האבן קיין סילק איך גיי איך זאג דעם גבאי ברענג סילק זאגט ער וויפיל ווילסטו וויפיל מעטער וויל דער רבי וואסערע קאליר וויל דער רבי ס'איז דא וויפיל דו ווילסט און דו הייליגער באשעפער האסט געשריבן אין דיין תורה איין ווארט אז זיבן טאג טאר מען נישט האבן קיין חמץ און ערב יום טוב איז דא א זמן ביעור חמץ און א זמן שריפת חמץ נאכן זמן פרוביר איך צו באקומען א שטיקל חמץ איז נישט דא גארנישט דו האסט נישט געשטעלט קיין פאליס דו האסט נישט געשטעלט קיין מיליטער. דער קעניג האט אלעס, פאליס, מיליטער, מען זעצט איין, מען שלאגט, מען הרגעט, און דו גארנישט האסט נאר געשריבן אין די תורה זיבן טאג, שאור לא ימצא בבתיכם, און ס'איז נישט דא אין ערגעץ, די הייליגע פאלק אידן, דאס איז א מורא'דיג פאלק, ס'איז א הייליג פאלק, מען קען עס נישט ארויסזאגן מיט די ליפן אפילו. דלא אפשר למפרט בשפוותא, מען קען עס נישט ארויסזאגן וואסארא הייליג פאלק אונז זעמער. יעצט האבן מיר נאר איין פראבלעם אז אזוי ווי ווען אן אראנדזש וואקסט אדער אן עפל איז דא אזא זאך וואס דאס הייסט די קליפה וואס איז פאר די פרי. שטעל דיר פאר ווען א אראנדזש זאל וואקסן אן א שאלעכץ ס'זאל עס באשיצן, וואס וואלט דען געווען? וואלט דען דער גאנצער אראנדזש געווען פול מיט ווערים און מיט שמוץ? און מיט די אלע מיט די רעגנס מיט די בלאט פלעקס וואלסט דיך גע'עקלט עס צו עסן האט דער אייבישטער געמאכט א קליפה איז פאר די פרי און די קליפה די שאלעכץ העלפט צו אז ס'זאל שיצן די פרי די זעלבע אויך האט אן עפל האט א שאלעכץ יעדע זאך האט א שאלעכץ איז ליידער האט אונז דער אייבישטער געשיקט אין אזא גלות אז די קליפה זענען די רבנים די צדיקים אזוי שטייט קלאר אין יחזקאל ל' ו'. און אין זוהר איז נישט דא א פלאץ ווען ער רעדט פון די ערב רב ווי ער זאגט נישט די מנהיגים פון כלל ישראל אנפארטשענעטלי זענען זיי די קליפה זיי דארפן פראטעקטן כלל ישראל זענען זיי אבער אזוי נידריג אז זיי זענען די ערב רב און זיי באגראבן אונז העטן זיי ווען געווען ערליך העטן זיי ווען געוואלט אז אונז זאמער זיין אן עם קדוש העטן זיי ווען געוואלט אז אונז זאמער זיין אן עם נבחר לה'. וואלט מען ווען אונז געווען די שענסטע און דאס אויסגעקליבנסטע, און דער אייבערשטער טוט אן יעדן טאג זיין תפילין, און אונז לייגן מיר תפילין, און אונז האבמיר דעם שמע ישראל, און דער אייבערשטער לייגט זיין תפילין און ער זאגט, מי כעמך ישראל, גוי אחד בארץ. ליידער ליידער אזוי ווי רוב פון אונזערע תפילין זענען פסול, ליידער ליידער, עטס ווייסט וואס איז געווען מיט די פאלשע, מיט די פארמעט וואס אונז האבמיר מגלה געווען ברוך השם אז ס'איז געווען געמאכט אויף טרייפענע עורות, ס'איז געווען צייטען אין מנחת יצחק'ס צייטן מ'האט געטראפען אז רוב פרש רוב בתים, בתים מאכער האט געמאכט א בית'ל און ס'איז נישט געווען מרובע האט ער צוגעלייגט טיח, האט עס אויסגעגראדט פאר זיין פיר עקעדיג מיט אביסל סעמענט, אלעס געווען פסול'ע תפילין, און. די סופרים דארף איך ענק נישט זאגן וואס איז געווען, מ'האט געטראפן סופרים וואס זיי האבן געפרינטעט געהעריג מיט מאשינען די גאנצע וואס מ'האט געדארפט שרייבן די פרשות, די זעלבע ליידער ליידער ליידער איך טאר עס נישט זאגן, איך ווייס ס'וועט זייער אסאך מענטשן וויי טוהן ווען אונז וועמער קענען בודק זיין דעם אייבערשטנ'ס תפילין, איך ווייס נאך נישט ווי כשר דער מי כעמך ישראל איז, מ'קוקט אן אזא חילול שם שמים, אזא חילול שם שמים, ס'דא א מעשה מיט ר' משה סופר. א איד האט געלאזט זיך קאסטן שווערע געלטער פאר אפאר תפילין וואס ר' משה סופר האט געשריבן, און ס'איז ידוע ר' משה סופר איז געווען א שרייבער און ער איז געווען א הייליגער איד, ער האט געשריבן פאר קדושת לוי תפילין פאר אנדערע תלמידי בעל שם, און ער פלעגט זיך אויסנעמען מיט יעדן איך פארקויף עס דיר טאקע אבער איין זאך זאלסטו געדענקען אז דו'סט רעדן מיט די תפילין זאלסטו געדענקען ס'עט זיין פסול, געווען א איד א גביר האט זיך געלאזט קאסטן. דאס געקויפט און שפעטער איז ער געגאנגען עס בודק זיין וויאזוי די הלכה איז, האט ער געזען ס'איז אלע אותיות אראפגעטאנצט, לויפט ער צוריק צו ר' משה סופר און זאגט וואס איז מיט דיר האסט דאך מיר פארקויפט א פסל'ע פאר תפילין נישט דא קיין אותיות דא, פרעגט ער אים האסטו גערעדט אמאל מיט די תפילין זאגט ער יא, זאגט כ'האב דאך מיך אויסגענומען זאלסט נישט רעדן, זאגט ער ניין האסט דיך אויסגענומען איך האב דאך באצאלט דערפאר סא וואלקט עוועי, זאגט ער יא אבער נישט מיינע תפילין, מיינע תפילין אז מ'רעדט דערין טאנצן אראפ די אותיות. און איך וואלט נישט געוואלט צוגלייכן חלילה דעם אייבערשטנ'ס תפילין ווי אזוי די אותיות זענען חלילה חלילה נפגעים געווארן דארטן, ווי ס'קומט זנות וואס דער אייבערשטער זאגט פאר אונז לא תנאף, אה, מען לאכט זיך אויס, לא תגנוב לאכט מען זיך אויס, און יעדע זאך וואס. דער אייבערשטער האט אונז באפוילן ממש מ'מאכט לצנות, יעצט אונז קען מיר זיך פאפן, אונז קען מיר ארויפזעצן א מענדעלע חזר, ס'זאל גיין מיט א גרויסן טילעפ און ער הייסט א צדיק, ער זאגט זייער שיין, ער איז א גוטער זאגער, אונז קען מיר ארויפזעצן אלע צדיקי הדור, אונז קען מיר ארויפזעצן סרול האגער המצרי, ער איז אויך א גוטער זאגער, ער איז אויפן וויזשניצער נוסח, מען דארף נישט זיין קיין תלמיד חכם, מען דארף קענען צוזאמרעכענען פסח איז בגמטריא קוגל, און אז ס'איז נישט בגמטריא אינגאנצן זאגט מען זעקס מאל מיטן כולל. און טאמער נישט זאגט מען הער אויס עס דעם קוגל וועט עס באטרעפן ס'איז נישט קיין חילוק אבער ער געהאט א גרויסן און חשובן טאטן פון וועם ער וואלט געקענט לערנען און ער האט געלערנט דרשות פון אים עניוועי איז מען קוקט זיך אן היינט די צדיקי הדור ס'ממש א גרויל וואס גייט זיין מיטן דור און זאל איך זאגן אז דעיס טוט זיך אויף דער אייבישטער יעדן טאג מי כעמך ישראל אז סרול האגער המצרי וואס טאטשט א פרוי ווען זי טוט די גרעסטע מצוה וואס זי געט צו זייגן פאר א אידיש קינד אז מען זאל אים קענען אריינברענגען א טאג צוויי שפעטער בבריתו של אברהם אבינו, טאטשט מען איר בהוד יפיה, צו א בחור פארט ארויס אין מאנסי צו לערנען אין א ישיבה, קומט ער ביינאכט און ער טאטשט בחורים און ער זאגט מיין. פראבלעם איז מיין ווייב איז קראנק וועגן דעם מעגסטו טאטשן בחורים? איטס אנבעליוועבל! און וואס זאל שוין זאגן אן אלמן און וואס זאל זאגן א גרוש וואס ער האט אינגאנצן נישט קיין ווייב? איך זאל זאגן אז ווען דער אייבערשטער קישט זיך די תפילין און ער זאגט מי כעמך ישראל מיינט ער טאקע ישראל האגער המצרי? צו ער מיינט מענדעלע חזר? צו די אלע אנדערע גדולי הדור וואס ס'גייט פאר מיט יעדער איש לפי מהללו? ס'איז אנבעליוועבל! אויב ר' משה פשעווארסקער. זיינע תפילין ער האט געהייסן ר' משה סופר אויב זיינע תפילין אז מען האט גערעדט פלעגן אראפטאנצן די אותיות איך האב געוואלט וויסן ווען אונז טוהן מיר זנות ברבים און מען שעמט זיך נישט און מען בעקט איינער דעם צווייטן און מען לייגט אין חרם מענטשן וואס זיי שרייען רבונו של עולם מ'הרג'עט דאך דא כלל ישראל איך האב געוואלט וויסן וויאזוי דעמאלטס טאנצן דעם אייבערשטנס אותיות אראפ מי כעמך ישראל ס'איז אלץ נאר כביכול כביכול דארט איז נישט דא קיין אותיות ס'איז אבער העכערע בחינות אבער מיט די העכערע בחינות די אותיות עפעס געשעהט מיט זיי, און דאס איז וואס אונז מוז מיר וויסן, רבותי אונז דארף מיר זיך צוריק קערן צום באשעפער, אונז מוז מיר מחנך זיין דעם דור, און כדי אונז זאל מיר קענען מחנך זיין דעם דור מוז מיר אונז טוהן איין זאך, די יוגנט, די יונגע קינדער, דאס איז די פיוטשער פון כלל ישראל, ס'איז געווען נאכן לאגער. ס'איז נישט געווען גארנישט, נישט געווען קיין ספר תורה, איז מען געקומען אין די שילן, ס'איז געווען פוסטע חורבות נעבעך, מ'האט געוויינט, ס'איז געווען אן אומגליק, און ס'איז געווען אין דעברעצין א קהילה, און ס'איז געווען דארטן דער דעברעצינער רב, און ס'איז נישט געווען מיט וועם צו טאנצן מיט א ספר תורה, מ'האט אנגעהויבן, מ'האט געעפנט אתה הראת לדעת כי השם הוא האלוקים, אין עוד מלבדו, נאכדעם האט מען געזאגט ויהי בנסוע הארון ויאמר משה. ס'איז נישט געווען קיין פרוכת וואס מען זאל עפענען, מען האט גראד געעפנט דעם ארון, מען האט געטראפן א ליידיגן ארון הקודש, איז געווען אין דעברעצין איין מיידעלע וואס איז געווען אלט זעקס יאר וואס האט דורכגעמאכט די מלחמה ערגעץ באהאלטן ביי א גוי, איז געגאנגען די קהילה, מען האט גענומען די מיידעלע און מען האט מיט איר געטאנצט. אזוי ווי מען טאנצט מיט א ספר תורה. דעברעצינער רב האט געזאגט, זעסט, דאס איז די פיוטשער פון כלל ישראל, אונז זעמיר שוין אלט, אונז זעמיר שוין עצמות יבשות, דאס מיידעלע גייט נאך צוריק שטעלן כלל ישראל, אונז זעמיר דער דור וואס אונז שטעלן מיר צוריק כלל ישראל נאך אזא חורבן, און אז אונז וועל מיר זיי צוריק שטעלן ריכטיג, וועט כלל ישראל האבן א קיום און זיי וועלן בליען ביז משיח'ס קומט טאג. ביז משיח קומט, און טאמער חלילה נישט, אז אונז זאל מיר לאזן אז מען זאל זיי אומברענגען, דאן ס'איז אן אומגליק. זיי דערציילן א מעשה, ס'איז געווען איינער ראמער, ער האט שוין געזען אז מען גייט אונטער, היטלער האט אדער געהאט א פאליסי מען זאל זיך נישט אונטערגעבן פאר קיינעם, אלע דייטשע זאלן אויסגעהארגעט ווערן, טויט זאל מען זיין, אדער מען געבט זיך נישט אונטער. איז געווען איינער ראמער, ער איז געווען איינער פון זיינע נאנטע מענטשן, האט אים געזאגט זאלסט וויסן אונז פארן מיר נישט גוט, אונז זעמער שוין דא אין די בונקער, מען וועט אונז כאפן, און וואס גייען מיר טון יעצט? דערציילט מען אז ער האט געזאגט אז אין הכי נמי האמיר פארלוירן די מלחמה כ'האב נישט געקענט טוהן מיין רשעות הרג'ענען גאנץ כלל ישראל נאר איין זאך זיי וועלן שוין נישט האבן אפילו די וואס זענען געבליבן לעבן וועלן שוין נישט האבן קיין רואיג לעבן זיי וועלן אייביג זיין ביזי מיט מיט קשיות אויפן רבונו של עולם און די וואס זענען געבליבן לעבן וועלן בלייבן מענטל דיסטורבד און פיזיקל דיסטורבד אפילו די נעקסטע דזשענערעישן אונז ליידן מיר אויכעט פון היטלער און באמת האט מען אונז געדארפט צוזאמשטעלן א פאנד צו נעמען גוטע לויערס און אויכעט בעטן ווידערגוטמאכונג, די אלע אלטע שטארבן שוין אויס, געענדיגט, ס'איז שוין נישט דא מער, אבער אונז האבן אריבערגעלאזט ביליאנס און טריליאנס אוו דאלערס פון נכסים, פון ריעל עסטעיט, פון אלעם, דאס האבן די דייטשן גע'ירש'נט, אונז זעמער וויקטימס, עטס האטס געהערט אמאל ס'איז דא אזא זאך ס'הייסט איך בין א סמאוקער? יא. קענסער אויף די לאנגס? חלילה? יא. נאכדעם איז דא איינער קומט אריין האט אויך קענסער אויף די לאנגס, פרעגט מען דיד יו עווער סמאוק? זאגט ער נעווער אין מיי לייף, זאגט מען יא אבער דו ביסט די סמאוקער פונעם סמאוקער. דיין טאטע האט גערייכערט, דאס הויז איז געווען אנגעשטינקען מיט רויעך, דיין רבי האט גערייכערט, ס'איז געווען אנגעשטינקען דער חדר, ביסטו דער סמאוקער פונעם סמאוקער, ממילא דו האסט אינהעריטעד די לופט וואס דער סמאוקער האט ארויסגעגעבן, ביסטו אויך געווארן א סמאוקער, ס'איז נישט אזוי שעדליך אבער ס'איז שעדליך, לאמיר זאגן יענץ איז שעדליך זיבעציג פראצענט און דאס איז צוואנציג דרייסיג פראצענט, וואוינסטו אין ניו יארק, ס'איז דא אזוינפיל קארבן מאנאקסייד, ביסטו אויך א סמאוקער, מ'זאגט צו וואוינען אין ניו יארק איז אזוי ווי צו רייכערן א האלבן פעקל. סיגרעטן אויף א טאג. סא אזוי זאגט מען, איך ווייס פונקטליך די פיגערס איז דאך נישט וויכטיג. און א האלבן פעקל א טאג מעג מען יא רייכערן. נאר עניוועי, אונז זעמער וויקטימס. אונז האבן נישט געהאט קיין געהעריגע יוגנט, אונזערע עלטערן האבן נישט פארשטאנען צו חינוך, זיי האבן געזען טויטע מימינם מיכאל ומשמאלם גבריאל וואס זענען געפארן אין די לאגערן, זיי האבן געזען מער טויטע ווי לעבעדיגע. ס'האבן זיך געוואלגערט אידישע גופן ווען ס'איז נאך נישט געווען מענדי ראזענבערג מיט זיינע ברידער פון חסד של אמת. מיר האט דערציילט א איד. מיר האט עס דערציילט אפאר וואכן צוריק דאס איז א פשוט'ער איד הערסט ער קען זאגן א המוציא לחם מן הארץ ער ווייסט אפי' נישט וואס איז מן הארץ אזא פראסטער פאוער כ'האב נאך אין מיין לעבן אזא פאוער נישט געזעהן בקיצור נו ווייזט ער מיר פיקטשערס פון זיינע קינדער איינער איז א ראש ישיבה אין ארץ ישראל אין אפרת און איינער אין בית לחם און ממש אזא כ'בין נתפעל געווארן איז זאג איך אים אזא דור האסטו אהערגעשטעלט ווען האסטו געלערנט מיט דיינע קינדער האסט דאך קיין ווארט נישט געקענט דערציילט ער מיר אז ס'איז געווען א איד. דער קלויזענבורגער רב זכר צדיק לברכה איז ארום געגאנגען אין די לאגערן באגראבן די טויטע, ער האט געטון די זעלבע וואס די ראזענבערג ברידערס טוען היינט, קיינער האט אים נישט געוואלט העלפן ווייל קודם ס'איז געווען דעמאלט צייטן וואס דער עולם האט דאך נאכנישט געוויסט אז יש השם בקרבנו אם אין, ס'געווען אינגאנצן אפאר רבנים קלויזענבורגער רב, פאפא רב, פאר ערנסטע רבנים וואס זאלן ארום גיין נאכן לאגער זאגן ס'דא א באשעפער, ס'דא גרויסע רבנים וואס האבן זיך געשעמט צו רעדן פון באשעפער חס ושלום, קודם האבן זיי זיך געשעמט ווייל זיי האבן אליין נישט געגלייבט, און נאכדעם האבן זיי זיך געשעמט ווייל דער עולם וואלט זיי פארשטיינערט, ווען דער קלויזענבורגער רב איז אריין געקומען פירן א טיש גלייך נאכן לאגער אין א דיספאזישאן קעמפ, זענען זיי אלע געקומען מאכן חוזק, זיי קומען אן גארנישט, אן א קאפל, אן א ציצית, קיינער האט דאך נישט געהאט גארנישט, געקומען מאכן חוזק, דער איד האט אראפגעלייגט אזא שלום עליכם, און פאר אשת חיל אזא רבונו. של עולם האט אזוי געוויינט אז די חברה האבן זיך גענומען אראפרייסן די פאפיר וואס האט צוגעדעקט דעם טיש, זיי זאלן זיך אנטון א שטיקל קאפל, ווייל ווערטער וואס קומען ארויס פון אזא צדיק מיט אזא הייליגקייט האט זיי אויכעט אריינגעברענגט א פלאם, און ער האט דארט געפירט א שבת אז ס'איז געווען א שבת צום געדענקען, איז דער קלויזענבורגער רב איז ארומגעלאפן באגראבן די טויטע, און קיינער האט אים נישט געוואלט העלפן, און אליינס איז ער נישט געווען מסוגל אויפצוגראבן קברים און אריינצולייגן טויטע. האט ער געזאגט פאר דעם איד, העלפטס מיר צו, איך זאג אייך צו, איר וועט האבן וואוילע קינדער, קינדער וואס וועלן באלייכטן די וועלט מיט תורה. שוין, וואס האט ער נישט געהאט, האט ער דאך נישט געהאט וואס צו פארלירן, האט ער אים נישט געבעטן גארנישט, נאר העלפן, און ער האט אים צוגעהאלפן א האלב יאר, געגאנגען וואו ס'איז געווען אביסל ביינער, צו ס'איז געבליבן א גאנצער גוף. ווי ס'איז געווען אידן האבן זיי גענומען און מ'האט זיי באגראבן אין א גרויסן מאסן גריב און מ'האט עס צוגעדעקט. זאגט מיר דער איד והיא שעמדה אבותינו לאבותינו ולנו, דאס איז מיינע קינדער, דער רבי האט מיר דאס צוגעזאגט. דער איד דער קלויזנבורגער רב איז ארום געפארן טוהן נאר מצות מעשים טובים נאכן לאגער, ס'איז דא דא א פרוי, מיין ווייב האט אמאל געמאכט א גרויסע אסיפה אין ווילימסבורג, זי האט גערופן ליטענענט בירנבוים פון ארץ ישראל, און ער האט פארציילט וויאזוי נאכן לאגער איז ער ארום געפארן מיטן קלויזנבורגער רב, ער איז געווען א ליטענענט אין די יו עס ארמי, וויאזוי ער איז געפארן אויפטוהן פאר אידישקייט, און געווען א אידישע טאכטער. וואס האט נישט געהאט קיין שטרימפ, און קלויזנבורגער רב זאגט א אידישע טאכטער טאר נישט גיין אן א שטרימפ, זאגט זי יא רבי איך האב נישט, איך וואלט גערן געגאנגען, מיין מאמע איז אויך געווען ערליכע אידישע טאכטער נאר איך האב נישט, געגאנגען קלויזנבורגער רב האט אויסגעטון זיינע ווייסע זאקן און האט עס געגעבן פאר די פרוי אז זי זאל האבן שטרימפ און ער איז געבליבן אן א שטרימפ. דער ליוטענענט האט עס פארציילט אז ער האט דאס צוגעקוקט און ער האט עס נישט געקענט גלייבן, ער איז דאך געווען א ליוטענענט אין די ארמי איז דאך נישט געווען קיין פרומער מענטש. שפעטער ווען ער האט עס פארציילט דא ביי די אסיפה איז געווען א גרויסע מיטינג אין פי עס סיקסטין און ליוטענענט בירנבוים האט עס פארציילט, האט זיך אויפגעשטעלט די פרוי און זי האט געזאגט, ס'איז אמת וואס דו זאגסט, איך האב דאס זאק. איך בין דאס מיידל, און זי האט צוגעשטעלט א דור קיין עין הרע, איך וויל נישט זאגן קיין נאמען, דאס איז פרייוועט זאכן, אבער מענטשן וואס האבן עס געהערט דעמאלטס, יעדער ווער ס'געדענקט ווייסט ווער דאס איז, זי האט צוגעשטעלט א דור אז ס'איז אנבעליוועבל. יעצט, דאס איז געווען די פאר ערליכע אידן וואס האבן נאך אריינגעברענגט אביסל א פלאם פייער, אבער רוב כלל ישראל דאך נעבעך אוועקגעפאלן, ס'איז דאך אוועקגעפאלן, ס'איז טייטש נישט נאר דער דור וואס האט מיטגעמאכט די קריג. עס איז אוועקגעפאלן זיי, שוין אוועקגעפאלן זייערע קינדער מיט אלע, האט דאס היטלער זיך געטרייסט, כ'האב טאקע נישט געקענט אפווישן כלל ישראל, אבער זיי וועלן האבן זייערע אישוס אפילו נאכדעם אויך. און ס'איז אמת, איך האלט אונז דארף מען טאקע נעמען, מען דארף מאכן ווידערגוטמאכונג פאר אונזער דור, אונזערע מלמדים האבן געהארגעט און געשלאגן ווי רוצחים פאר גארנישט, זיי האבן געטון כל דבר אסור מיט אונז פאר גארנישט. מען רעדט נישט פון סעקשועל אביוז, ס'איז אפילו געווען מלמדים ביי אונז וואס זענען געווען צדיקים, איך וויל נישט זאגן זייערע נעמען, אבער זענען געווען צדיקים, אונז האבן מיר פון זיי געלערנט אזויפיל גוטס און אזויפיל פרומקייט און אזויפיל ערליכקייט, און איינער האט אין אונז אריינגערעדט כסדר דעם גאנצן חובת הלבבות אויסנווענדיג, ער האט געקענט, דער אנדערער האט מיט אונז געלערנט אינעווענדיג ראשית חכמה, איינער האט מיט אונז געלערנט של"ה הקדוש. ער האט פארגעלערנט, אונז האב מיר אפילו נישט געוואוסט וואס ער לערנט, ער האט אונז אזוי שיין מסביר געווען יעדע זאך רוחניות מיט גשמיות, על כל פנים, אבער למעשה קיין מחנכים זענען זיי נישט געווען, זיי זענען געווען צדיקים אבער ווען עס איז געקומען צו חינוך האבן זיי נישט געוואוסט וויאזוי מען עסט דאס, סא אונז זעמיר די וויקטעמס, די סמאוקערס פון די סמאוקערס, אונז זעמיר די וויקטעמס פון די וויקטעמס, און ברוך השם האמיר יעצט דעם קומענדיגן דור מיר כאטש אפגעשטעלט אז עס זאל נישט זיין מער אזוי. מען געבט אכטונג אויף וועלכן מלמד מען נעמט, וואס זיינע קרעדענשעלס זענען, אונז, יא, איך שעם מיך ענק נישט צו זאגן, איך ארבעט, און אונז גיימיר עס דורכפירן, אז יעדער מלמד זאל מוזן זיין א קאלעדזש גרעדזשועט, ווען נישט זאל ער גיין זוכן א דזשאב צו זיין עפעס אנדערש, אונז ארבעט מיר אויף דעם זייער שטארק, יעצט אין לאנדאן איז ברוך השם דורך דאס געזעץ, זיי האבן געוואלט אז מען וועט געבן קוריקולעמס, זאל מען נישט רעדן פון סעקשועל אביוז, מען זאל נישט רעדן פון דעם, מען זאל, האט די גאווערמענט געזאגט, ס'וועט זיין קוריקולעמס. וואן ענד די סעים פאר עווריבאדי, ס'וועט נישט זיין קיין אויסנאם. יעצט באמת אונז האב מיר א שטיקל שברי לב פון דעם אויכעט, ווייל ביי זיי איז דא נאך א זאך וואס זיי לערנען, נישט נאר בראשית ברא אלקים אז דער אייבישטער האט באשאפן די וועלט, נאר זיי לערנען אלע זייערע משוגענע טיעריס מיט די ביג בענג מיט אלעם, און זיי קוועסטשענען אויכעט, און אז דו וועסט נישט קענען וועסטו דורכפאלן. עס טוט אונז דאס מורא'דיג וויי, ווייל יעצט דארפסטו אנהייבן צו לערנען א חלק, א טשעפטער פון מינות און כפירה. יעצט איך טענה צו די מחנכים דארטן לערנט נישט דעם טשעפטער. הכלל לערנסטו נישט דעם טשעפטער. ס'איז דא איין טשעפטער ווי מען האט קינדער ביי די הצלה ביי די פירסט עיד, און איך פלעג אלץ זאגן בחורים זאלן זיך גיין לערנען, האבן זיי געזאגט אוי אוי אוי, זאג איך לערן נישט דעם טשעפטער, וועסטו נישט באקומען א האנדרעד, וועסטו באקומען נאר א סעווענטי, א עיטי, מען קען אן דעם אויך לעבן, וועסטו נישט באקומען ביי דעם טעסט צו זיין א טיטשער, וועסטו נישט באקומען א האנדרעד, וועסטו באקומען א עיטי. וועסט באקומען א ניינטי, דו מוזט נישט לערנען דעם טשעפטער, מוזט נישט ענטפערן אויף דעם טשעפטער. אבער למעשה, דער אמת איז, איך זאג אייביג, אונז האב מיר דאך אן עם קדוש אונז האב מיר א תורה, וואס דארף איך דעם גוי? איך האב דאך אייביג זיך געבעטן איך קען ענק ווייזן, פינף יאר האב איך געשריבן בריוון פאר רבנים, איך האב געוויינט צו זיי, רבנים טייערע, לסוף גייט עס אנקומען צום גוי, ווייל אונז מוז נישט צוקוקן ווי אידישע קינדער בלוטיגן אויס פאר רבנים מחנכים חזירים, און די מינוט ס'וועט צוקומען צום גוי און דער גוי וועט עס זעהן, וועט ער. דיך שוין פירן בהתהלכך תנחה אותך, דו גייסט מיטן גוי וועט ער דיך פירן, און די סוף זיי וועלן זיך אריינמישן אין אונזער חינוך און די סוף גייט זיין זיי וועלן אלעס טוהן פאסיבל סזאל זיין א סמעלטינג פאט א יעדער זאל ווי מען זאגט זיין אויסגעמישט, כהאב זיך געבעטן איך קען ענק פארליינען הונדערטער בריוון סגייט, כלייג עס יעצט ארויף אויפן בלאג נאר כטוה עס עדיטן, כטוה עס פארעכטן די ספעלינגס וכדומה. האט געבעטן רבנים אונז דארף מען אנקומען צום גוי אהרן און זלמן לייב די צוויי בהמות מיינען אז נאר דער גוי האט זיך געקענט שטעלן אויף די פיס זאליקע וואלט נישט געהאט די זעלבע וואס ער האט ווען ער גייט צו א דין תורה אן א דין תורה ניין ניין ניין ווען ער גייט צו א דין תורה האט ער אויך גארנישט שמואל פריד דער רשע דער שייגעץ דער עוכר ישראל ער וואלט אלעס פארקרומט און געדרייט פארקערט ער מיט גראס ניין ניין נישט קיין דין תורה דארף נישט קיין דין תורה מען זעצט זיך אראפ. מיט צען ביזנעסלייט און א לויער מיט אן אקאונטענט און מען מאכט אן איוועליועישן, איך ווייס ווען דער אמרי חיים איז אוועק איז געווען א גרויסע ירושה, אויסער דעם וואס ער האט איבערגעלאזט אין די שווייץ מיליאנען דאלער, איז געווען די פראפערטיס אין שיכון וויזשניץ, איז געווען די זילבערווארג, די ווערד זאכן, די אלע זאכן וואס האט אמאונטעד צו מיליאנס אוו דאלערס, האט מען געווארפן גורל, מען האט געזאגט אזוי, די קערה. איז קעגן די לעכט די מנורה וואס מ'האט געצינדן חנוכה. דעיס איז קעגן דעם מ'האט געווארפן גורל און ס'איז געגאנגען פעקעדזש דיעלס און יעדער האט גענומען א גורל און פארטיג. וואס? עפעס אזוי שלעכט? איך מיין און ווייל דער גוי פסק'נט איז עס בעסער? כ'וויל אייך זאגן עטס האט זיך געזעהן ס'אפנים טשארלס היינס איז געווען אזוי קאראפט איך וויל אייך זאגן איצו פימפ. מיט זיינע אלע שייגעץ שטיק דעזערווט נאך א מעדל, און שמואל פריד דעזערווט א מעדל, די אלע בוררים טוענים ס'איז דא דער עסטרייכער דער מונקאטשער ליגנער די אלע דעזערוון א מעדל זיי זענען צדיקי יסוד עולם קעגן וואס משה אבות המוסרים האט פארפירט טשארלס היינס' אפיס. איז דאך ממש ס'איז דאך אנבעליוועבל, קוק מען זוכט יעצט ווער ס'האט געהארגעט שטארק, דו מיינסט מ'וועט אים טרעפן? ניין ווייל ס'שוין נישט דא קיין רענטע, א רענטע איז שוין באפרייט, א מזל ר' שלמה אהרן קעלנער איז שוין באפרייט, ווען נישט וואלט ער ווען געווען דער וואס האט געהארגעט דעם שטארק, דו פארשטייסט וואס דא גייט פאר? וויאזוי זאגט שלמה המלך במקום המשפט איז מקום הרשע, סאו האט זאליקע געהאלטן אז די קאורט סיסטעם פון אמעריקע טוט פירן בעסער, אז זיי האבן אראפגעברענגט כלל ישראל. א איד גייט היינט נישט צו קיין דין תורה, יעדער גייט גראד אין קאורט, דער'ס נאו ריזען פארוואס נישט, אז אהרן מעג עס טוהן און זלמן לייב מעג עס טוהן, ווילן זיי יעצט מאכן מאכן אזוי א בריסקער חקירה, ווער איז אריין דער ערשטער, זלמן לייב איז נישט אריין דער ערשטער, אהרן איז אריין דער ערשטער, וואט דיפערענס דאז איט מעיק, די מינוט ווען ער איז אריין האט ער אים געדארפט זאגן רבי איד אז ס'האלט שוין דא מוז מען זיך איבערבעטן. ס'איז דא א מעשה פון די אבן עזרא איז געווען זייער ארעם, ער איז געגאנגען אמאל צום ים זיך טובל'ען און ס'איז געקומען שודדים, גזלנים, זיי האבן צוגעגנב'עט די קליידער און ער האט אנגעהויבן זייער צו לאכן, פרעגט אים דער גבאי רבי וואס לאכסטו האסט דאך נישט קיין קליידער אנצוטון? זאגט ער איך בין שוין אזוי נידריג געפאלן אז כ'האב שוין ממש גארנישט איך בין בעירום ובחוסר כל יעצט גייט אנהויבן מיין מזל ארויפצוגיין אונז זעמיר שוין אזוי נידריג געפאלן אז יעצט לאכט מען שוין פון די גאנצע תורה חלילה אונז האבן שוין נישט קיין אנדערע וועג נאר א גוי און אין קאורט זאל מחליט זיין, ער האט מחליט געווען ווער ס'זאל זיין סאטמאר רב אויפ'ס בענקל, ס'אזא בזיון, דאס זיי זענען די מנהיגים פון כלל ישראל און זיי האבן דאס אויסגעלעבט, ס'אזא שאנדע, מ'דארף זיך פארגלייכן צווישן זיך, משפחה און משפחה, צו מיר זענען געקומען אסאך מאל מענטשן זיך פארגלייכן, כ'האב איינמאל פארגליכן א דין תורה פון פינף זעקס מיליאן דאלער ירושה, ס'איז געווען עלף צוועלף יורשים, און ס'איז ארביטרעישן, ס'איז וואלט געווען ביינדעד ביי די לאו. און זיי האבן קיינער נישט געוואלט נאכדעם ווען מען זאגט ארויסקריכן, זיי האבן געהאלטן איך האב פער יעדן אויסגעהערט, נאר איין זאך געטענה'ט, איך וויל ס'זאל קומען נאר די בעיילים פון די יונגלעך זייט און פון די מיידלעך זייט, מיט אנדערע ווערטער די זין מיט די טעכטער, די איידעמער מיט די שנירן בין איך נישט אינטערסירט צו הערן וואס זיי האבן צו זאגן, ווייל זיי זענען פשוט לאקי אז זייער שווער האט איבערגעלאזט א ירושה, זיי האבן נאו סעי אין דיס עט אלל. און ס'איז דורכגעגאנגען אלעס, מ'האט אלעס מקיים פסק געווען, איך האב נישט גענומען א פרוטה אפילו, ווייל יעדע זאך ס'איז לאגיש ס'האט געדויערט צוויי שעה די גאנצע זאך, די שרייבן האט געדויערט נאך צוויי שעה, און אלעס איז געווען פערטיג, נאר מ'בין געגאנגען מ'האט עס געהעריג געמאכט ס'איז געווען א ליגעל ארביטרעישאן מ'האט עס געביינדעט אין סטעיט לאו אין סטעיט קאורט. צוויי חדשים שפעטער רופט זיך אן עפעס איינער ווייסט כ'וועל דיר זאגן מיין ווייב איז נישט מסכים זי איז א שניר, זאג איך אים איך ווייס זי איז נישט מסכים כ'וועל דיר זאגן נאך א זאך, נישט נאר זי איז נישט מסכים, נאר אלע אנדערע שוועגערינס זענען אויך נישט מסכים. פרעג איך אים דו געדענקסט כ'האב געזאגט ס'זאל נישט קומען קיין שום צוגעקומענע נאר די בעיילים אליינס? זאגט ער יא זאג איך וועגן דעם האב איך דאך געהייסן אזוי ווייל איך ווייס דאך די פראבלעם איז נישט די צוויי ברידער צו די צוויי שוועסטער צו די ברידער מיטן שוועסטער די פראבלעם איז די ניוקאמערס זיי האבן נישט געארבעט זיי האבן נישט געטוהן גארנישט פארן געלט, זיי האבן חתונה געהאט מיט א מאן, און נאכדעם איז זיי נאך דא צו זאגן א דעה אין די פארמעגנס, נאו וועי, איך וויל עס אפילו נישט הערן. זאג איך אים ליסן, דאס איז א ביינדינג ארביטרעישן, אז דו וועסט עס ווייאלעיטן וועסטו גיין אין דזשעיל, איטס נאט גאנא געט יו עני פלעיס, און ווען עס וועט צוריק גיין אין קאורט און די דזשאדזש זאגן מ'האט עס שוין געפסקנט, וואטש שוין צו. זאגט ער ער ווייסט, ער האט זיך שוין נאכגעפרעגט, ער האט שוין געגאנגען צו איצעלע פימפ, ער האט שוין געוואלט עפעס מאכן מיט א דין תורה, הע הע הע, איצעלע פימפ האט איהם געזאגט ביינדינג ארביטרעישן שטערקער פון א דין תורה, ווייל בעסיקלי א דין תורה איז אויכעט ביינדינג ארביטרעישן. סאו בקיצור, אז איינער איז זלמן לייב, הייבן זיי יעצט אן צו טענה'ן, ער איז אהרן יענער איז אהרן. זענען ביידע אינעווענדיג, די אידן זענען נישט געזעסן אין קארט, און איינער זלמן לייב יא. חוץ דעם, משה, דער אב המוסרים האט געזאגט אזוי, איך וויל אז ר' חיים מנשה פרידמאן, פרידמאן באטשי, דער מענטש האט נאכנישט געגעבן א כשר שטיקל פלייש צו עסן, דער מענטש האט נישט, אחוץ פארלערנען א שיינעם שיעור האט ער גארנישט געטון, און דעם שיעור האט ער אויך נישט פארגעלערנט אין א ישיבה, און א פאר אלטע בעלי בתים וואס זיי כאפן נאכנישט וואס די גמרא וויל, אחוץ דעם, דער מענטש איז א לוזער. ער זאל זיין א דיין? ער קען עפעס חושן משפט? פרעגן בכלל צו עס איז דא אזא מין זאך ווי חושן משפט? איז דאס איז וואס דא גייט פאר? זענען זיי געווארן גערעגט? ס'איז נישט קיין תירוץ, אבער מ'וואלט געקענט אויסהאנדלען געווען דעמאלטס האט געלעבט דער אודוואריער רב זכר צדיק לברכה, האט ער געזאגט אז אינדערהיים איז געווען א גרויסע דין תורה, עפעס א קאסינער דין תורה האט עס געהייסן, איך ווייס נישט וואס דארט איז געווען דער מדובר, און ס'איז נישט וויכטיג, דערציילט ער אז ס'איז געווען א בעזן פון זיבן. ווייל די צד האט געטענה'ט איך וויל דעם דיין, דער האט געטענה'ט איך וויל ניט דעם דיין, האט מען געזאגט אזוי, ס'גייט זיין אזוי ווי אין די גמרא שטייט דריי דיינים, א ראש בעזן מיט נאך צוויי, נאכדעם יעדער קען אריינשטעלן וויפיל ער וויל, האבן זיי אריינגעשטעלט צוויי, האבן זיי אריינגעשטעלט צוויי, איז געווען א בעזן פון זיבן, מ'געקענט אריינשטעלן פרידמאן באטשי, און די ארוינים האבן געקענט אריינשטעלן זייערס א רב, אויסער די דריי, ווען דו ווילסט גיין מיטן אמת און מיט די תורה און ס'זאל זיין שלום מיט כלל ישראל. איז דא וועגן, אז דו ווילסט גיין צו צולאזן, איז אויך דא וועגן, קוק ווי אזוי מיר זעהן מיר דא אויס, ווייס נישט ווען כלל ישראל האט אזוי ביליג אויסגעזעהן האבן געגאנגען צו ערכאות, אינדערהיים איז אלס געווען מחלוקת שטעט מיט זאכן מיט רבנים, אבער אלס האט געהאט א תורה'דיגן חן, ס'איז אנבעליוועבל, שוין, יעצט לאמיר צוריק קומען ווייטער צו. האב איך אלס געבעטן רבותי לאמיר נישט אנקומען צו די גוים לאמיר סעטלען די זאכן ביי אונז, איך דענק ווען ס'האט געפלאצט די ערשטע מאל אין לונדון די זאך פון. טשיילד אביוז, איך בין געווען דער וואס איך האב געגעבן פאר די אידישע צייטונג אלע אינפארמעישן, האבן מיך אפגעקאלט די גארדיען, דאס איז די גרעסטע צייטונג אין לונדון אזוי ווי דא די פאוסט מיט די דעילי נוז, האבן זיי געבעטן זיי ווילן האבן אן אינטערוויו, זיי האבן אן אפיס דא אין מאנהעטן, האב איך געזאגט דעמאלטס פאר די גארדיען ליסטן, איך וואש מיינע לאנדרי אין מיין לאנדרי מעט, איך דארף עס נישט וואשן אין פאבליק, ניין זיי ווילן זיי ווילן, דו ווילסט צו באשמוצן דעם איד, איך וויל נישט, איך בין א איד, אז איך גיי באשמוצן דעם איד באשמוץ איך דאך מיך. סא וואט גאנא דא דיס אן א קווייעט טערם? פרעגט ער אויף וואס ביסטו געגאנגען צו די אידישע צייטונג? זאג איך אים האך געמוזט מעורר זיין כלל ישראל וואס סגייט פאר, אבער איך בין נישט מחיוב מעורר צו זיין די הונדערט מיליאן גוים אין ענגלאנד וואס סגייט פאר. דער סוף איז געווען סאיז ארויסגעקומען זייער ביטערליך, איך האב מיך אלץ געבעטן ביי די רבנים, רבנים טייערע מ'עט נישט שטיל שווייגן, מ'עט נישט לאזן קינדער זאלן פאלן ווי די פליגן, אז דעמאלטס זענען זיי געווען אויף אזא היי, הארס, אז משה אבות המוסרים ער האט געוויסט ער איז די מאוסט פאוערפול מען צווישן צען פאוערפול מען ביי כלל ישראל, אז ער האט נישט מורא געהאט ער קען גיין זאגן עדות אויף רבי שלמה אהרן קעלנער'ן אז ער האט אים געדארפט ברענגען דאס געלט, ער האט געזאגט פאר א גרענד דזשורי ווי ס'איז געקומען יעצט מען האט אים גערופן, טאמפסאן'ס אפיס האט אים גערופן האט ער נישט געענטפערט קיין טעלעפאונס. משה גובער, וואס איז געשען מיט דער? מורא'דיג! מ'האט דא געטון וואס מ'האט געוואלט טון, וואס האט עטץ געמיינט? אז ס'וועט נישט פלאצן? איך האב אלץ געשריגן ס'וועט פלאצן אויף אן אנדערן וועג, כ'האב נישט געגלייבט אז ס'וועט פלאצן אזוי שטיל, איך האב געהאלטן אז ס'וועט קומען א פוינט ווי מ'וועט אראפראמען די מענטשן פון וועג, מ'וועט פשוט נעמען א מעסער אריין אין. אין הארץ אריין, ווייל קיינער נישט צוקוקן ווי ער פלאגט זיך מיט א קינד, ער האט חתונה, ער האט א קינד, סקאסט אים געלט, סקאסט אים שלאפלאזע נעכט אין די טויזענטער, זיי דערציילן אז דער בעלזער רב האט געלערנט טויזענט נעכט רצוף נישט געשלאפן, ס'שטייט ווער ס'לערנט טויזענט נעכט רצוף איז זוכה צו רוח הקודש, איז זיין איידעם אשכנזי, רב אשכנזי האט געזאגט אז די מעשה איז נישט אמת, ווייל איך אליין האב געלערנט מיט מיין שווער מער ווי טויזענט נעכט. איז ממילא בין איך עס מכחיש. למעשה, ווער ס'האט א שטוב מיט קינדער, דארף נישט האבן פופצן, ער קען האבן דריי און פיר, קען מעיד זיין ער איז אויך אויף געווען טויזענט נעכט, טויזענט נעכט איז ער אויף געווען, ביז ער האט אהערגעשטעלט די קינדער, און קיינער זאל דיר נישט זאגן אנדערש, און ווען ער האט זיך שוין געלייגט אין בעט שלאפן מיט אזויפיל דאגות, און אפילו ווען ער האט שוין געהאט געלט פאר שכר לימוד, איך רעד בכלל וויאזוי דאס קינד וואקסט, און דא די ציינדעלעך, און דא זאגט די דאקטער מען דארף מאכן אן אפערעישן, עפעס א קלייניגקייט, און דא הערט אלעס איז קלייניגקייטן. ווייל ס'איז א נערוון שפיל פון קאפ ביז פיס, יעדער טאטע ער קען זיך קלאפן אויפן ריק, יו קען פעט יורסעלף אן יור בעק, אויב דו האסט אהערגעשטעלט א דור פון אפאר קינדער, טויזענט נעכט האסטו זיכער פון זיי אוועקגעגעבן, טויזענט נעכט, שלאפלאזע נעכט, און מען רעדט דאך נישט בייטאג צו גיין ארבעטן זיי אויסצוהאלטן, און קומט א חזיר א ברוך מרדכי און אן אנדערע מנוול. א יחיאל בראנער, א דאסקאלאוויטש, און אונז טוען מיר זיך לאזן פון זיי, איך האב געהאלטן ס'וועט אריינקומען רציחה, איך האב געהאלטן אין איין זאגן אויפן האטליין, און ס'איז דא הונדערטער מעשה'ס ביי די גוים וואס מ'האט געטאטשט זייער'ס א קינד זיי האבן אים געהארגעט, דער דזשאדזש האט גארנישט געזאגט, דער דזשאדזש האט געזאגט גיי אהיים, איינמאל איז געווען א מעשה וואס יענער האט ארויסגענומען א גאן אין קאורט, ס'הייסט אינדרויסן פאר מ'קומט אריין, און האט יענעם געשאסן אויף טויט, האט אים דער דזשאדזש געזאגט, דו גייסט זיצן דרייסיג טאג ווייל דו האסט געהאט א גאן. די גאן איז איליגעל. הווי אומר, ווען ער נעמט ווען א מעסער און ער דערהארגעט אים וואלט מען אים גארנישט ולא אבער ולא כלום ולא מידי. איך האב געהאלטן ס'וועט קומען צו דעם. קיינער גייט נישט צוקוקן וואס מ'האט געמאכט הפקר פון אונז. ס'איז ממש א שאנדע וואס דא גייט פאר. און נאך א זאך, קוק די מענטאליטי. ס'איז דא יעצט סטעידזש נאמבער טו. מ'האט עס אריין צו די רעגירונג. דער גוי זאגט אויס יא כ'האב געטון. דער גלח זאגט כ'האב געטון, ס'דא יעצט דער דער פויפ האט געשטעלט יעצט א ספעציעלע פענעל יעדע קעיס פון טשיילד סעקשועל אביוז זאל דורך גיין דורך זיי, דאס טייטש אזוי ס'איז אן אופען בוק היינט, ס'איז נישט אז סגייט דורך דורך אפאר באהאלטענע מענטשן מ'ווייסט ווער מ'איז אריינגעקומען האט קאמפלעינט צו מ'איז יא דורך געגאנגען צו נישט צו יענער לעבט צו נישט ווער ס'האט עס געטון עווריטינג איז אן אופען בוק טו דע פאבליק נאו זיי גייען קויפן אייגענע פרינט מאשינען הי. וואס זיי גייען פאבריצירן וואטשן צו, באט נעווערדעלעס דעי'ר ווילינג טו העוו א קלין האוז, ביי אונז אידן נא, קאלט בלוטיג, איך קען דיך נישט, איך ווייס נישט, און איך איך און איך אהער און איך אהין, און ער לויפט צום רב פאר העלפ, און די רב טרייט עס שטיל צו שווייגן, אז מען וועט יענעם מאכן אן אסטרעזעישן, ס'איז אנבעליוועבל, איך וויל נאך ארויסגעבן, יעדע פאר וואכן גייט ארויסקומען דעם ברוך מרדכי'ס קעיס מיט די אלע שקצים וואס זיי האבן געוואלט דיפעימען מענטשן, די וואך איז פריים טיים. אז פאר יום טוב מוז מען צוגרייטן דעם עולם, וויל איך נישט אריינגיין אין די טינופות און ברוך מותחין, און חוץ פון דעם, איך האב גערעדט מיט איינעם פון זיין א קרוב משפחה גאר א נאנטע אז ער זיצט און ער וויינט און ער זיצט שבעה און ער טרויערט פארוואס ער האט נישט גענומען די טו טו סיקס יערס, ווייל טאמפסאן האט עס אראפגענומען, דו גייסט עס מער נישט קריגן, יעצט אז דו ווילסט וועט זיך עס אנהייבן מסתם פייוו טו טען, און איך וויל דיר זאגן א סוד, כאפ עס ווייל ווען נישט וועט ווערן ארגער. מען לויפט נאך, מען שרייט יעדן נאך, יעדער ראצער יעצט בין הזמנים, אלע ראצערס בחורים שרייען נאך, די גרויסע שרייען שוין נישט, די גרויסע שעמען זיך שוין צו שרייען, ווער שרייט נאך דעם וואס דו האסט אויסגעלערנט דעם יונגען דור זאל נאך שרייען, שרייען מיר נאך, שפייען מיר נאך, עה איך וויל דיר עפעס זאגן, איך קען דיר זאגן וואס דער בעלזער רב האט געזאגט, נו וואס איז געווען די מעשה מיט די בחירות, דער רבי איז דארט געפארן אונזער הייליגער רבי און ער האט געזאגט א תורה אין בני ברק און דער רבי האט פארפירט, האט זיך אנגערופן דער בעלזער רב ער איז קיינעם נישט מוחל ווער ס'איז געווען ביי די דרשה ביז ער קומט מיך אליין איבערבעטן די וואס זענען געקומען, האט ער שוין נישט געוואלט טשעפען, בעלזער רב איז געווען א פלאם פייער, אזוי זאגט דארטן די גמרא, ווער לייגט זיך אריין דעם קאפ צווישן צוויי אזאלעכע גרויסע בערג און דער קאפ וועט אים נישט ווערן צעזעצט, פאר איין איד א מחנך האט דער בעלזער רב געזאגט יענער איד האט עס מיר אליין פארציילט איך ווייס ווער דער איד איז, נאר אז כ'וועל עס זאגן וועט מען אנהייבן צו טשעפען, יא וועסט מיר ברענגען חסימות, האט יא געזאגט נישט זיט, בעלזער רב האט געזאגט איך בין יעדן מוחל ווער ס'איז מיך געקומען איבערב' דעם דור וועט עס שוין נישט שאטן אבער דער נעקסטער דור וועט שוין נישט האבן דרך ארץ פאר קיינעם און דער אמת איז מ'גיט זיך א קוק אום דער דרך ארץ איז אראפ געגאנגען נישט נאר ביי די חסידים ס'איז אראפ ביי די ליטווישע ס'איז אראפ אין די גאנצע וועלט איז אראפ דער דרך ארץ די גאנצע וועלט האט מער נישט קיין דרך ארץ ס'טוט זיך יעצט אין די מיידל סקולס ביי די ליטא ס'געווען אמאל צייטן ווען מען האט געוואלט די גערער בחורים האבן נישט געטראפן שידוכים צו טוהן ווייל גער האט נישט געהאט קיין אייגענע מיידל סקול איז במילא האבן זיי געלערנט אין בית יעקב אין בית יעקב האט מען זיי אויסגעלערנט אזוי חסידים זיצן א גאנצען טאג און מען פרעסט און מען פאפט מען לערנט נישט ס'איז נישט קיין בני תורה און מען האט זיי אויסגעלערנט חסידים זענען ליידיגייערס מען האט אויסגעלערנט אלע ארגסטע זאכן אויף חסידים און נישט נאר אויף אונז. נישט נאר אויף די היינטיגע חסידים, מ'האט זיי אויסגעלערנט אז חסידות איז אין דער ערד אלע יארן, אנגעהויבן פונעם בעל שם, און דער ווילנער גאון האט געלייגט דעם בעל שם אין חרם, מ'האט זיי אלעס געלערנט, מ'האט אהערגענומען אלע אלטע שמוץ מיט אלע שטותים, מיט זאכן וואס האט יא פאסירט און נישט פאסירט, זאכן וואס האט פאסירט מיט ברוך ספינוזה, און וואס האט פאסירט מיט. כת ש"ץ, און מ'האט עס ארויפגעלייגט אויף די חסידים אז דער גאון האט דאס גאר געזאגט אויף די חסידים, ס'איז נישט וויכטיג. למעשה האבן די גערער געזעהן אז זיי פארלירן זייערע טעכטער, מ'איז געגאנגען אריין צום בית ישראל אז מ'וויל מאכן א מיידל סקול. כ'מיין ס'האט זיך געהאנדלט דא אין בארא פארק וואס בעני פישהאף האט געגרינדעט די סקול. האט האט דער גערער רבי געזאגט זאל מען מאכן, וואס איך מיין וואס איז א פראבלעם? זענען געלאפן די ליטווישע מחנכים זיי האבן געטענה'ט צום גערער רבי'ן ס'איז נישט דא גענוג מיידלעך אין בארא פארק און דו ברעכסט אונז אונטער. האט דער גערער רבי געזאגט. דאס איז געווען די בית ישראל, איך געב ענק אן אולטימאטום פון דריי יאר, אויב אין די דריי יאר וועט נישט זיין צוואנציג פראצענט מיידלעך וואס האבן חתונה מיט חסידישע בחורים מאך איך אליין, בקיצור ס'איז נישט געווען צוואנציג פראצענט מיידלעך ס'איז נישט געווען קיין צוואנציג מיידלעך וואס האבן חתונה געהאט מיט חסידישע בחורים, זיי האבן זיך גע'עקלט פון א חסידישן בחור, האט אריינגעלייגט אין זיי א גרויסן שורש פורה ראש ולענה, שוין, און וואס איז געווארן? געגאנגען דער גערער רבי געהייסן מ'זאל מאכן א מיידל סקול, דעמאלטס איז געשטארבן בעני פישאף'ס. פרוי, און געמאכט אויף איר נאמען א שיינע מיידל סקול, און דאס דארט אין גרויס האט קיינער נישט אומגעברענגט פון קיינעם, ס'איז דא גענוג מיידלעך איבעראל, און אין גער לערנט מען אויס וואס דאס הייסט חסידות, און אין די ליטווישע סקול לערנט מען אויס אז די חסידים זענען אין חרם, שוין נאו פראבלעם. און ס'איז דא נאך א חילוק אז אין גער איז נישט דא קיין יונגלעך, קיין מאנספערסאנען, מחנכים פאר מיידלעך, און אין בית יעקב איז יעצט אויך געווען א פרשה מיט א מחנך, ס'איז גוט, ס'איז וואוילע נייעס, עניוועי. ס'געווען אמאל א צייט ווען די ליטווישע מיידלעך ס'איז געווען נאך די קריג נאך אלעם ס'איז נישט געווען גענוג געלערנט האט מען גענומען די עלטערע ליטווישע בני תורה וואס זיי זענען געגאנגען א האלבן טאג זיי האבן געלערנט א האלבן טאג און זיי האבן מחנך געווען די מיידלעך איז געווארן א קראנקהייט אז מען מוז גאר האבן א מאן זאל מחנך זיין מיידלעך דו מוזט נישט האבן היינט איז דא אזאלכע תלמידי חכמים ביי די פרויען וואס זיי פאקען איין אלע אונזערע דרשנים פאקען איין אלע אונזערע מחנכים און ס'מוז נישט זיין א זכר פאר א נקבה ווייל ס'איז די אפאזיט סעקס און די אפאזיט עטרעקטס און ער זאגט א גוטן שיעור מארגן וויל זי שוין חתונה האבן האב איך שוין געזאגט ס'איז דא עפעס א בעלזער וואס דרייט זיך אין די מיידל סקול כ'האב שוין געזאגט זיין נאמען און די חברה האבן עס גענומען זייער ערנסט ער קוקט אויף די מיידלעך ער וויל זיי לערנען אמונה ודעות די אלע זאכן איז נישט פאר דיר לאזן פרויען לערנען די פרויען אמונה ודעות. מען זעט ביי קבלת התורה האט מען עקסטער געגעבן כה תאמר לבית יעקב ותגיד לבני ישראל, דער בית יעקב די מיידל האט נישט די זעלבע קשיות אין אמונה און בטחון ווייל זי איז אסאך מער גלויביגער, דער יעבץ ברענגט אז ס'האבן זיך ביי די שפאניע אינקוויזישאן האבן זיך די פרויען און די עם הארצים מוסר נפש געווען און די תלמידי חכמים האבן זיך באהאלטן און זיי האבן געזאגט אונז וועמיר זעקס חדשים נישט לייגן תפילין אבער מיר קענען בלייבן כאטש אידן, נאכדעם זענען זיי אלע נעבעך אפגעשמדט געווארן. סאו דו א זכר גייסט לערנען פאר א נקבה אמונה ודעות, זי האט טויזנט מאל מער אמונה און בטחון אינעם אייבערשטן ווי דו, אויב עפעס וואלטן די מענער געדארפט לערנען ביי זייערע ווייבער אמונה און בטחון, אמונה ודעות, מען האט חתונה אויף גאט'ס וועלט, זי ברענגט אראפ קינדער אויף גאט'ס וועלט, זי ווייסט נישט ווי מען וועט מארגן לעבן, מען צאלט דריי טויזנט דאלער רענט, און זי ברענגט אראפ קינדערלעך און זי האדעוועט די קינדערלעך און זי גלעט די קינדערלעך און זי טוט זיי אן און זי טוט זיי אויס און זי באדט זיי און זי וואשט זיי און זי גייט דורך שלאפלאזע נעכט און זי האט מער אמונה און בטחון, הע, ווען ס'זאל זיין אפ צו אונז אז ס'זאל זיין קינדער אויף די וועלט, איר ווייסט ווען ס'וואלט געווען קינדער? איין אין זעקס יאר וואלט געהאט, נישט זעקס אין איין מאל, נאר איין אין מאל אין זעקס יאר וואלסטו געהערט א מזל טוב אויף א שלום זכר, אדער וואלסט געהערט א קידוש פון א מיידל, לאזטס אפ! די פרויען זענען די וואס האבן די אמונה, ווען אונז האבן נישט די אידישע טעכטער וואלט מען שוין לאנג לאנג נישט עקזעסטירט, באט עניוועי, סאו דאס איז פארבליבן א קראנקייט אז מען מוז האבן זכרים זאל טיטשן נקבות, יו דאונט ניד איט. איך זאג אייביג, ווען עפעס וואלט געווען וואלט מען געדארפט נעמען די קוריקולומס פון די מיידל סקולס און געבן פאר די בחורים זייערע קוריקולומס, איך קוק דורך קוריקולומס איך זאג אייך. איך בין נישט משיג וויאזוי עס גייט אריין אין טיטשערס אזאלעכע קוריקולעמס, ביי מיר אין שטוב איז אויך דא טיטשערס, איך זאג אייך איך קוק עס אן, ס'איז אנבעליוועבל, סאו עניוועי האב איך אייביג געטענה'ט לאמיר נישט אנקומען צום גוי ווייל דער גוי עט אונז נאכדעם אריינטיילן א דעה אין חינוך, ענגלאנד שפירט שוין די היט, מ'מוז לערנען. בראשית ברא אלקים און וואס די גוים האלטן, זיי האבן א פראבלעם, און ס'גייט קומען דא אין אמעריקע אויכעט, און אונז האמיר געפייט פאר דעם, ווייל אונז האמיר נישט געוויסט אז זיי מאכן א קוריקולעם פון בראשית ברא אלקים, האמיר נאר געוואלט אז זיי זאלן מאכן דעם פערעגרעף וואס זיי האבן געמאכט וועגן טשיילד סעקשועל אביוז, אונז האמיר נישט געקענט איבערלאזן די קינדער זאלן זיין הפקר פאר אפאר חזירים מיט די רבנים וואס האבן געפירט די שטאט, און דאס גייט נישט זיין, היו לא תהיה. עט עני פרייז וויל העוו טו פעי וויל פעי איט, און מען מוז האבן מלמדים זאל זיין באורד סערטיפייד ס'גייט געשעהן אונז ארבעט מיר אויף דעם, עט מוזן דורך גיין טעסטס עט מוזן דורך גיין הונדערט שעה ס'דא פֿיר הונדערט שעה סייקעלאדזשיקעל אנדערסטענדינג, ער מיינט ער דארף פארשטיין די גמרא און עס מסביר זיין פארן יונגל, דו דארפסט פארשטיין סייקעלאדזשיקעל דאס קינד פאר דו'סט אים אנגיין מסביר זיין גמרא, ענד איטס העפענינג, און איך האף מיטן אייבערשטנס הילף אז ביז ווילאנג. אונז מיר נישט ענדיגן די אלע זאכן וואס אונז ארבעט מיר אויף ביז דעמאלטס עט מען אונז נישט אפלאזן די מלחמה, די מלחמה עט אנגיין און נאכדעם עט עס די גאווערמענט פירן. א יונגערמאן וואס ער קומט ארויס פון כולל און ער גייט ווערן א מלמד, און א מלמד איז זייער א גרינגע ארבעט ווייל אביסל שפילט ער זיך מיט די קינדער, נאכדעם האט ער לאנטש, ער קומט ניינע, ניינע קומט ער נאך פארן לייגן תפילין, און דאן טוט ער עס אין חדר, היינט שוין נישט ווייל ס'איז דא די אייס, ס'איז דא די סירקוט טעלעוויזשן. און נאכדעם איז אביסל ריסעס און אביסל לאנטש און אום דרײַ גייט ער אהיים האט ער נישט וואס צו טוהן מיטן גוטן טאג. ס'איז דא דער בדחן שווארץ וואס איז ביטער דורכגעפאלן ער האט געזעסן צוויי דריי שעות אינדערנאכט און ער געבדחנ'ט נאכדעם איז ער געקומען דאווענען עלעווע אין קליימער האט ער געטראפן דארטן א בחור'ל דרייט זיך האט ער אים נעבעך געמאלעסטעט עס איז נאר א דזשאוק צו זיין ליידיג א גאנצן טאג חיים מענדל געווען דער בדחן ס'איז זיין רבי געווען איז חיים מענדל האט געהאט א דזשאב א גאנצן טאג ער איז געווען א פרעסער. מ'מאכט חתונות גאנצעטע נעכט און דער בדחן איז דארטן, ער ווארט נעבעך, און בייטאג האט ער נישט וואס צו טון, נא נא נא נא נא, די אלע זאכן א מענטש מוז זיין משועבד צו א דזשאב, סאו אונז ארבעט מיר יעצט אז ס'זאל זיין באורד סערטיפייד טיטשערס, ס'איז דא, אין די גוי'אישע וועלט איז עס דא, און אפילו אין די מאדערנע וועלט איז עס שוין דא, ביי אונז איז עס נישט דא ווייל ס'איז נישט דא קיין קאלעדזש, און דאס איז א מורא'דיגע זאך, וואס טאמער דער אייבערשטער וועט אונז העלפן אונז מיר דאס דורכפירן, וועט ענק אויסלערנען וואט. דעט ריעלי שוד העוו בין דאן אלל דיס יערס, נאר אנפארטשענעטלי אונז זעמער די סעקאנד דזשענערעישאן פון היטלערן, און אונז האמיר עס נישט געפירט ריכטיג, נישט ווייל מ'האמיר נישט געוואלט עס פירן ריכטיג, נישט ווייל מ'האמיר נישט געוויסט וויאזוי מ'פירט עס ריכטיג, נאר ס'האבן זיך אנגעזעצט די ערב רב, די רבנים, די שקצים, די ימח שמו'ניקעס וואס האבן צוגעגנב'עט דעם בעל שם הקדוש מלבוש. און זיי האבן טעראריזירט דעם עולם ווייל ס'איז א קלאוזד קאמיוניטי, מ'האט צאמגערופן יעדן זאל דא וואוינען ווייל אנדערש קען מען נישט זיין קיין איד, א איד האט געוואקט די איסט סייד צום רבי'ן ר' הערשעלע ספינקער פלעגט וואקן מיט זיינע אלע קינדער, האט מען געזאגט ניין ער קען נישט זיין קיין ערליכער איד ער וואוינט אין די איסט סייד, מ'האט צאמגענומען דעם עולם דא, און נאכדעם האט מען עס אנגעהויבן אפצומאלען, העכערן די רענטס. אלעס העכערן און די פליישן קאסטן מיט אזויפיל מער, אין בני ברק איז דא יעצט א איד א גרויסער רב ער הייסט רב שטערן, ער איז געגאנגען אין פתח תקוה האט ער געזען אז די כשר'ע פיש די קארפ די לעבעדיגע קאסט נײַן און דרײַסיק שקל א קילא, און אין בני ברק קאסט הונדערט שקל א קילא, האט ער געשריגן צו רב לאנדא וואטס גאוינג אן, יענער האט דאך אויכעט א הכשר, האט ער נישט פון רב לאנדא האט ער פון די רבנות, קאסט רב לאנדא'ס נאך צען שקל א קילא, אבער נישט פון טוירטי ניין ביז א הונדרעט, ס'איז דאך א משוגעת.

בריוון, אז בשום אופן זאל מען נישט עסן אויף פסח קיין פיש, מען זאל זיך באגיין אן פיש, ענד געס וואט, ס'איז שוין געפאלן מיט צוואַנציק שקל אין בני ברק, ס'קאסט שוין נאר אַכציק, יעצט אזוי, מענטשן גייען אויף פתח תקווה קויפן, דער אמת איז וואס איז ראנג מיט א לעבעדיגן פיש, נאטינג, איך זעה דא מען דעליווערט דא די קארפ, מען געט א שלעפ ארויס די לעבעדיגע פיש, זיי פאלן, פון צוואַנציק פאלן צען אויף די פלאר, מען הייבט זיי אויף פון די פלאר, זיי ליגן אויף דר'ערד, אלעס. ס'איז פארן זמן איסור ווערט אלעס בטל איז נאטינג ראנג און מ'וועט עס גוט אפוואשן און א גוטן טאג און די גאנצע ענין פון עסן קארפ איז וועגן דעם ווייל מ'האט זיי געגעבן צו עסן מיט ברויט האט מען זיי געלייגט אביסל אלקאהאל, שפיריט, און בראנפן כדי מען האט זיי געטראגן פון שטאט צו שטאט זאלן זיי קענען אויפלעבן אין די אנדערע שטאט איז עס געווען געמאכט מיט חמץ. די היינטיגע נישט די קארפ נישט די ווייט נישט די סעמאן קומט געמאכט מיט אלקאהאל ס'איז צו טייער אלקאהאל צו געבן פאר זיי באט לאמיר זאגן שמע בני מוסר אביך זייער פיין באט ס'האט דאך א פרייז אויך און ברוך השם ס'איז שוין געפאלן צוואַנציק שקל און די קלוגע אידן גייען קויפן אין פתח תקוה איז נאטינג ראנג קענסט גיין צו א גוי אויך קויפן פיש טאמער שניידט ער עס נישט מיט זיין מעסער, אבער אז ער שניידט צוויבל און נאכדעם שניידט ער דעם פיש איז עס א דבר חריף, עס איז א ערנסטע פראבלעם, נישט נאר וועגן חמץ נאר וועגן זיינע שרצים און די שקצים ורמשים וואס ער פארקויפט, קרעב מיט די אלע אנדערע זאכן, אבער אז עס איז א לעבעדיגער פיש ער טאטשט עס נישט דער'ס נאטינג ראנג, און איך זאג אן אלע אידן פון בני ברק, ביי שחוטי חוץ איז דא א פראבלעם פלייש טאר נישט ברענגן פון ערגעץ אנדערש ווייל רב לאנדא האט גע'אסר'ט שחוטי חוץ, באט ווען עס קומט צו פיש איך גלייב נישט ער קען אסר'ן פיש. פיש חיט. און אזוי דארף מען אונטערהאקן אלע הכשרים. זיי זענען געגאנגען זיי האבן אונז גענוצט פאר זייערע דאמיס אז זיי מיט אונז טון לכל צרכיכם. און אונז טאר מען זיך נישט לאזן פון דעם. אויסער דעם וואס איך האלט מען דארף ארום פארן באזעצן גאנץ אמעריקע. איך האלט אינאיינער איך בין יעצט אויך געווען פאריגע וואך איך זאג ענק רבותי זעכציג טויזענט דאלער די עוורידזש שיין הויז. עס ווענדט זיך ווי איר ווילט וואוינען, איר ווילט וואוינען אפ נארט, איר ווילט וואוינען דאון סאוט, ס'איז אנבעליוועבל וואס ס'איז אלץ אוועילעבל, זיי זאגן ס'איז נאך אלץ דא א בראך פון פינף און צוואנציג פראצענט וואס האט געטראסקעט די הייזער אקראס די באורד אין אמעריקע, און ס'וועט נישט צוריק קומען אזוי שנעל, איטס נאט גאנע העפן, איי ניו יארק איז אזוי טייער, ניו יארק איז די קריעם אוו די קראפ, און אויסער דעם געשטאנען אין צייטונג. אז פופציג פראצענט מענטשן האבן נישט צו באצאלן זייערע עקספענסעס אין ניו יארק, ס'וועט ברעכן דאס אויך, וואטש ענד סי, ס'וועט זיין אזא וועלטס קעטעסטרעפי אז דו האסט אזאנס נאכנישט געזען. זיי האבן אויסגענוצט דעם עולם פאר הונדערט שקל א קילא, איר ווייסט וואס הייסט א קילא? א קילא איז צוויי פונט קאסט הונדערט שקל, איר ווייסט וואס הייסט הונדערט שקל? ס'איז נאר זעכציג שקל ווייל יענע קאסטן דאך אויך, זעכציג שקל איז צוואנציג דאלער פאר צוויי פונט פיש, ווען איר דארפט עס צאלן דא אין אמעריקע זענט איר אין בענקראפסי.

ער האט עס נישט געדארפט שרייבן אז איך זאל נישט האבן וואו צו דאווענען ווייל לויט ווי שטערן גיבט איבער דער אפרים שטערן דער וואס איז אין וועווערלי איז ער דער מנהל דער שייגעץ דער נואף דער וואס האט גערעדט מיט בחורים אזאלעכע מנוולות וואס די וועלט האט עס נישט געהערט ווען ער האט פרעגט ווען ער וואלט האט עס נישט געטון אה ער געווען דער וואס איז ארום געגאנגען עס אינסטיגעיטן אה ער איז דאך טאקע א בהמה ווייל ער האט דאך געוויסט אז איך האב קיינמאל נישט געדאווענט אין קליימער ער האט דאך געשריגן מיין טלית און תפילין ליגט דארטן א גאנצע יאר פון נאך פסח ביז איבער עס יאר אויפן זעלבן פלאץ און נישט גערירט פרעג איך פארוואס כ'האב באצאלט א קעסטל צוואנציג דאלער א יאר קעסטל איז געווען טו סיקסטי ניין די נאמבער אויף צו ליגן אויפן טיש האב איך דאך נישט געדארפט האבן א קעסטל און ווען נישט איז געווען אמאל איינער א באקאנטער גנב וואס האט געגנבעט אין אלע שילן האט ער געגנבעט נעבעך תפילין און האט עס פארקויפט ער וואלט דאך געזען צוגעגנבעט נאך צוויי וואכן סאו גייסטו לייגן א חרם זאל נישט האבן ווי צו דאווענען זאגסט איך האב בכלל נישט געדאווענט דא. האסט געדארפט מאכן עפעס א בעסערן חרם, וואלסט געדארפט מאכן חרם איך זאל נישט קענען עסן אין א מילכיגן רעסטוראנט אין וויליאמסבורג, ווייל דעמאלטס וואלט איך געדארפט נאכן דאווענען פארן עסן א ברעקפעסט אין בארא פארק. מען האט גענומען דעם עולם מען האט אונז אביוזד, און דער עולם איז פעד אפ, און די מייטי סווארד די גרויסע שווערד די איז געשטארבן, אונז לאך מיר פון ענק היינט, איך האב עס ברוך השם אונטערגעברענגט. יעצט צוריק קומען דא צו די מיידלעך אין ארץ ישראל, וואס מען טוט מיט זיי איז, אז מען ברענגט יעצט אריין, ס'איז דא צוויי פארטייען, ס'איז דא אוירבאך און ס'איז דא שטיינמאן, בקיצור, זיי נעמען זיך שלאגן יעצט, און מען נעמט די מיידלעך און מען הייבט מיט זיי אן צו לערנען, די אויערבאך איז א שייגעץ, די לערנען אז שטיינמאן איז א שייגעץ, ס'איז געווארן יעצט אזא מין מלחמה אין די מיידל סקולס אין ארץ ישראל אז ס'איז א שרעק, יעצט די חילוק צווישן זייערע מיידל סקולס און אונזערע איז אזוי, סאטמאר האט א מיידל סקול וואס די רבי האט מיט בלוט געגרינדעט, קומען אפאר שקצים און זיי זאגן אדער אהרן איז די צדיק הדור אדער זלמן לייב, דארט איז אלעס מדינת ישראל, די גאווערמענט געבט פאר דעם געלט. ס'איז נישט קיין פרייוועט ענטערפרייז און מען נוצט אויס די מיידלעך. ס'איז געגאנגען יעצט אסאך טאטעס און זיי האבן געזאגט פאר די רבנים נאו וועי אונז שטעלן מיר אפ דעם גאנצן מערכה איף יו דאונט סטאפ איט און מיר גייען צו די גאווערמענט און מיר בעטן אנדערע סעגריגעיטעד סקולס. האבן זיי געשריגן דעת תורה רבנים זענען זיי נחום ראזנבערג האט אראפגעברענגט דעם נאמען דעת תורה און די ווארט רבנים און ענקער מייטי סווארד ענקער שווערד ער האט עס אראפגעברענגט ס'איז נישט דא מער ס'איז נישט דא קיין דעת תורה ס'איז נישט דא קיין רבנים ס'איז גארנישט מען ווייסט יעדער רב איז אדער א נואף אדער בעקט ער א נואף, אדער האט ער אייגענע אינטערעסן. דעטס אלל איט איז. מען טראסט היינט קיינעם נישט. עטס זענטס פינישט מיט ענקער גאנצן שייגעץ שטיק. יו אר פינישט. יור וועל אווער. און די זעלבע יעצט מיט די פיש. שרייט יעדער ערעב. וויאזוי איז דאס מעגליך אז מען זאל אונז טשארדזשען מיט אזויפיל מער? וועסט קיינעם נישט הערן זאגן עע, דער שטאטס רב רב לאנדא, זיינס איז כשר'ער. ווען רב לאנדא האט געגעבן. דעם רישיון צו מאכן חופה קידושין פאר א מענטש מיט גט מעושה איז זיין סטאקס געפאלן פון טויזנט דאלער א שער אויף מיינוס זיבעציק דאלער א שער, מיינוס, מיט אנדערע ווערטער, דארף דער נאך צוצאלן זיבעציק דאלער זאלסטו עס וועלן ארויסטראגן אין גארביטש. דער מענטש איז היינט געווארן אפגעפרעגט אזוי ווי יעדער רב ווייל ער האט מורא פאר מענדעלע ר' משה'לעס זון מענדעלע. ווייל ער איז א כח אין בני ברק און אין ארץ ישראל, האט ער געזאגט פיין פאר דיר וועל איך געבן א צעטל דו קענסט מאכן אזא חופה קידושין אויך, מען האט אים געפרעגט היתכן דו טוסט עס, זאגט ער ליסטן איך ארבעט פאר די רבנות, די רבנות האט עס באשטעטיגט ביי די ערשטע מאל ביים גט און איך קען נישט גיין קעגן די רבנות, סוף כל סוף זיי נעמען אן מיינע חופה קידושין צו מיינע גיטין און אז כ'וועל זיך קריגן מיט זיי וועלן זיי עס נישט אננעמען, איר הערט וואס דא גייט פאר, דאס איז געווארן פון די רבנים ערב רב. און יעדער זעהט עס שוין, דאס ווארט רעספעקט פאר א רב, אז א רב האט געזאגט דעת תורה, דאס איז ברוך השם נישט דא מער, ברוך השם, און כאטש עפעס אויפגעטון, ווייל ווען דאס האלט ווען אן אזוי, וואלט געווען א נייע רעלידזשען ביי כלל ישראל, שרול האגער עמיצער וואלט אריין געגאנגען פירן טיש אין די מקווה, אין די נײַן טויזנט זעקס הונדערט סקווער פיס מקווה ספעיס, און יעדער וואלט מזנה געווען, און אלע מנהלים וואלטן געטאטשט די פרויען בהוד יפיה, נאו נאו נאו דאס איז געענדיגט, ווי פוט ע סטאפ טו. די וואך איז אויך געווען די יארצייט פון דעם גרויסן צדיק רבי יעקב יוסף אין סקווער. מען פארט און מען מאכט באסעס און ווער ס'קומט נישט האלט מען א חשבון, ס'טוט זיך. כ'האב געוואלט וויסן, די טאמבער מיידל וואס האט זיך געהארגעט ווייל עטס האט איר גערודפט, די קען נישט קומען אויף סקווער? קענען אירע בויפרענדס קומען אויף סקווער? קענען קומען די אלע קינדער וואס עטס האטס פארקויפט אין די שווייץ וואס עטס האט געגעבן בירט? קענען זיי אויך קומען אויף סקווער? זענען זיי אויך דארט וועלקאם? שטייט אין די גמרא מסכת נדה אין זוהר הקדוש אז א טיפה זרע האט אין זיך א ולד, א פארטיג קינד, איך האב עס אמאל געזען, ס'איז געווען א, כ'בין געווען אמאל ביי א גרויסן קורס פון א מעדיק זאך, האבן זיי גענומען זרע, זיי האבן עס ארויף געלייגט אויף א מייקראסקאופ, און מ'האט עס געקענט זען, ס'האט אויסגעזען ווי א גרויסע פיש טענק וואס עס שווימען ארום מיליאנער פישעלעך, אזוי האט עס אויסגעזען. ס איין טיפה זרע איז אזוי גרויס געווען אויף א שפיץ פון א נאדל וואלסט עס נישט געקענט ארויף לייגן ס'איז ממש א לעבעדיגע זאך ס'איז ס'איז נישט צום גלייבן און די גמרא זאגט אז ווען איינער איז מוציא זרע לבטלה איז אזוי ווי כאילו הורג א נפש דאס איז נישט קיין דזשאוק ס'האט נאר נישט די קאונטערפארט פונעם אנדערן חלק וואס די פרוי איז משפיע אז ס'זאל ווערן דערפון א ולד, טאמער האט עס, היינט דארף מען שוין נישט האבן נישט קיין מאן נישט קיין פרוי, מען נעמט ארויס אביסל זרע פונעם מאן אביסל זרע פון די פרוי און מען לייגט עס אין אן אינקיבעיטער און ס'ווערט א קינד, דאס הייסט געהעטשט אין א טעסט טוב, זיי קענען שוין היינט אלעס מאכן, זיי ברויכן נאר האבן די ענזיימס, זיי קענען נאר נישט מאכן יש מאין, אבער יש מיש קענען זיי מאכן וואס דו ווילסט. און דער ספר הברית, דא א ספר, עס איז אזא סייענס בוק אויף אידיש געשריבן דורך א פריעריגן, חתם סופר געהייסן די תלמידים זאלן עס לערנען ווייל ער האט געזאגט, שטייט אין השכינה שורה אלא על חכם, זאגט ער אז מען וויל וויסן באמת חכמת אומות העולם זאל מען לערנען דעם ספר הברית, ברענגט ער דארט אויך און דאס איז דאך חזל זאגן אז ס'איז כאילו הורג הנפש, זאגט ער אז טוסט קוקן אין א פארגרעסערונג גלאז וועסטו זען אז ס'לעבט, איך האב עס געזען אמאל אויף א סקרין ממש ווי פישעלעך שווימען. און היינט זענען זיי אזוי פארגעשריטן אין מחקר אז זיי קענען וויסן וועלעכע פיש איז א זכר וועלעכע א נקבה, שטעל דיר פאר וואס אין די טיפה זרע ליגט, שטעל דיר פאר קוקסט דיך אן, ביסט כנראה סיקס פוט, ביסט טו טו האנדרעט פאונדס, האסט אין דיר ביינער, האסט אין דיר די מח, האסט אין דיר אלע זאכן וואס די גוף האט אין זיך, האסט אין דיר האר, האסט אין דיר די ריפראדאקשען סיסטעם, האסט אלעס אין די קליינע טיפה זרע וואס איז אזוי דין, וואס דו קענסט עס נישט ארויף לייגן אויף א שפיץ פון א נאדל, אין דעם ליגט דער גאנצער גוף, איז ניט אנבעליוועבל? דאס איז די גרעסטע און די נענטסטע השגה וואס א מענטש קען האבן פון יש מאין ביז יש מיש, דאס האט דער אייבישטער באשאפן יש מאין, און היינט באשאפן אונז יש מיש פון די קלענסטע טיפות און אזוי ווייטער. סאו יעצט וויל איך פרעגן א שאלה, הערשי ברייער איז געזעסן אין רבינ'ס קעדילעק דארט ווי דער רבי זיצט אויף א פלאץ וואס מען טאר זיך נישט זעצן אויפן רבינ'ס פלאץ, און ער האט דארט געמאכט הוצאת זרע לבטלה פאר טויזענטער קינדער, נישט הונדערטער נאר טויזענטער, ער האט זיך געלאזט דרייוון די קאר מיט נסיי ארום, שפעטער ווען די רבי האט זיך אריינגעזעצט אויפן זעלבן פלאץ, טאמער האט ער עס נישט גוט אפגעווישט, איז אין רבינ'ס רעזשוואלקע געווארן פול מיט זרע, דעיס ווערט אנגערופן נגעי בני אדם, איך וויל אייך פרעגן, די אלע. מיליאנער מיליאנער נגעי בני אדם זענען אויך וועלקאם יעצט צו קומען וויזיטן רבי יעקב יוסף'ס ציון, און צו געבן א שכוח וואסערע א פיינע הייליגע שטאט ער האט געוואלט צושטעלן און וואסערע א פעיליער און א פלאפ עס איז געווארן פון די גאנצע שטאט. יא, ס'איז דא אפאר ערליכע אידן דארט אויך, די וואלטן געווען ערליכע אידן ערגעץ אנדערש אויך, אבער ס'איז געווען א קאמערשעל דיסטראקשען, פון יוגנט, ווייל מ'האט נישט קיין מורא געהאט פאר קיינעם, ווייל ס'איז געווען זייער וועל וועל פלענד אז ס'זאל זיין איין פירער, ס'איז דא איין עקזיט ארויס פון סקווער, דו מוזט פון דארט ארויסגיין, נישט דא א צווייטע, און יעדער איז געווארן קאנטראלירט. יעצט ווען דאס וואלט געבליבן מיט קדושה און דער אלטער רבי יעקב יוסף דער פריעריגער רבי וואלט געלעבט, דעמאלטס וואלט עס געווען קדושה. אבער אזוי ווי מ'האט עס איבער געגעבן פאר דעם רשע דעם דוד, ימח שמו וזכרו, סקווער באדט זיך זעקס אינטשעס מיט זרע איבערן על פני כולו וואס דארט האט זיך אפגעטון אלע יאר, און דער דער שמש אייזענבערג וואס ער האט צוגעטון, און בוקסבוים, מיט די אלע, איך איך גיי אפילו נישט איבער די אלע נעמען ווייל די ליסטע איז צו גרויס. סא די אלע טיפי זרע מיט די נגעי בני אדם זענען אויך וועלקאם אין סקווער? און ווי איז הערשי ברייער ער זאל קומען זאגן פארן אלטן רעבן רעבע שכוח פאר די שטאט דו האסט צוגעשטעלט איף נאט יו וואלט איך נישט געהאט אזא פרייע האנט מען מאכט א גאנצע דאס מען פארט מען קומט פאר נישט קומט נישט מען דארף זיך זעצן איכה מען דארף קלאגן וואס מען האט געמאכט פון אזא שטאט קומט דער קראכמע טראכמעסטריפקער. און ער זאגט, זיין זון זאגט אין פראנט פונעם טאטן, זיי האבן געוויסט אלדאס וואס גייט פאר מיט הערשי ברייער, און זיי האבן געוויסט אלע שייגעץ שטיק, פרעג איך אים פארוואס האט דיין טאטע גארנישט געזאגט? באמת האט ער נישט געקענט ענטפערן ווייל ער קען נישט רעדן, ער איז א כבד פה, און א כבד לשון, ער קעקעצט זיך אויס, מען פארשטייט עניוועי נישט וואס ער זאגט, נאר ער האט נישט דאס געזאגט, ער האט געזאגט מיין טאטע האט געוואוינט אין הויף פון שול און האט מורא געהאט מ'וועט אים אונטערצינדן, איך וויל דיך עפעס זאגן, איך וואוין אויך אינעם הויף פונעם שול, כ'האב אויך מורא געהאט מ'וועט מיך אונטערצינדן, מ'האט מיך געשאסן מיט א גאן, מ'האט מיר געשאסן בליטש אין די אויגן. יעדע צווייטע קאר פארט מיך שיער איבער, און איך האב געזאגט וואס איך האב געזאגט, און די מאי די סארט פון די רבנים איז געשטארבן, און איך בין נישט קיין רב און איך בין נישט קיין רעבע, איך בין א איד וואס לויט פרוים שטערן דעם מניוול, דעם מנהל פון וועבערלי, פלעג איך אינגאנצן א גאנץ יאר נישט קומען דאווענען, ער זאגט נאר פאר פסח פלעג איך קומען באקוקן מיין טלית און תפילין צו ס'איז דארט און אויסקלינען פון חמץ, כ'פארשטיי נישט פארוואס פאר פאר חמץ האב איך מער מורא געהאט, כ'האב דאך געקענט זאגן כל חמירא, און אז ס'ליגט הפקר אין בית מדרש דארף מען דאך נישט זאגן כל חמירא אויך נישט, ס'איז דאך הפקר. שוין, יעצט וועמיר גיין ווייטער. סאו אונז דארפן נעמען רבנים מיט רעבעס, אויסער די מלמדים מיט די מחנכים, נאר רבנים מיט רעבעס זאלן אויך זיין באורד סערטיפייד, מען דארף מאכן באורד סערטיפייד פון די אלע רעבעס, טאמער האט מען אים געכאפט מיט שייגעץ שטיק, אונז דארף מיר האבן אן אייגענע מעזשערמענט, נישט אזוי ווי סאטמאר האט א מעזשערמענט ער גייט יא צו די בחירות צו נישט, ער טראגט יא מיטן עירוב צו נישט, דארף מען מאכן אן אנדערע מעזשערמענט. צו ס'איז לא יצא עליו שם רע מנעוריו, צו ער איז געווען א פעדעפייל, צו ער איז נאך יעצט אויך א פעדעפייל, וואס זאגט אונז זיכער אז מענדעלע חזיר איז נישט קיין פעדעפייל? אויפן בעלזער רב'ס זון, אויף אהרן מרדכי'ן האב איך געליינט אין א בלאג אז ער גייט פאר מעדיקעל העלפ, פאר סייקייעטרי העלפ, איך נעם נישט קיין אחריות דערויף, איך נעם א דיסקלעימער, אבער דער וואס ער שרייבט עס איז א סיריעס בלאג און ער זאגט ער גייט פאר העלפ, יעצט וואס איז ער משוגע געווארן פלוצלינג? הא! מען האט, דאס ווייס איך קלאר, איך ווייס אפילו ווער ס'האט אים מאנוס געווען אין די ישיבה ביז די טאטע האט צוגעשפארט זיין פרייוועט צימער. סאו בקיצור עט די ענד אוו די דעי האמיר אונז רבנים משוגעים, דער בעלזער רב פאר אפאר יאר צוריק נאכן באקן מצות איז ער געווען אזוי היי, ער האט געכאפט דעם ספאדיק אריינגעווארפן אינעם מצה אויוון און געזאגט משיח גייט שוין קומען, ער איז געווארן בארירט, דעי טאק אים אוט. סאו איך זאל זאגן אז אלע אנדערע דעסיזשענס זענען אויכעט נארמאל? ווענדט זיך וואסערע טאג, ווענדט זיך וויאזוי די וועטער איז. אונז ווייסט מיר ער האט וואס זיינע סייקיעטריק אישוס, סאו אונז דארף מיר וויסן ווי ווען וואס מען דארף אנהייבן צו געבן יעדן רעבן ווי מען זאגט א סערטיפיקעט, איינער איז האלב משוגע איינער אינגאנצן משוגע, יעדער האט זיך זיינע זאכן זיינע אישוס, קומען זיך אן דארטן די בעלזער רבנים די צוויי איינער וואס איז טויט אן אויסגעוועפטע פאפריקע און דער אנדערער וואס האט זיך געוואלט עפעס אויפארבעטן אביסל אין מאנסי, דער וועטנשטיין וועטנשטיין מיט גראס, גראס איז אויסגעוועפט. גראס קען זיך באלד געבן די הענט מיטן רעבן, נאר ער איז שוין אן א לאנג טערם רבי איז אפ ענד דאון, און דער אנדערער דער איז דאך ממש א צעדרייטער וועטנשטיין א לא קרא ולא שנה, איך בין דאך ארויסגעפארן פיקסן די מקווה אין בעלז ווען ר' אהרן מרדכי ראטנער האט געזאגט ס'איז נישט כשר, און דו ביסט מיטגעקומען, איך האב דיך גענומען מיט מיין קאר, דו האסט נישט געהאט וואס צו טון? אונטערשרייבן? האסט מורא געהאט פאר סרול האגער? וואס? יעצט זאגט סרול האגער'ן אז ער האט דיך באגראבן? ער האט געמאכט א שמאטע פון דיר, יעדער זאגט עס היינט אין בעלז, זאגן וועטנשטיין א פאפעט, סאו אונז דארפן האבן באורד סערטיפייד רבנים, באורד סערטיפייד דיינים, באורד סערטיפייד אלעס, ס'דא יעצט א מורא'דיגע זאך, כ'האב ענק דערציילט די מעשה פון דוד וויינבערגער, אז א נואף געוואוינט מיט פרויען, ער איז א ער'ט אליין מודה געווען, ער איז אוועק שטילערהייט, און יעצט קומט אן בעלסקי און זאגן ס'איז גארנישט אמת, ער וויל אים גאר ריינוואשן, און דער דוד וויינבערגער זאגט לאז אפ, ס'איז שוין פיניש, ניין? בעלסקי האט ארויסגענומען זיין מייטי סארד ער גייט אים ריינוואשן, וואס האט ער אויפגעטון? מען האט געקענסלט דעם שבתון וואס ער האט געדארפט האבן פאר ישיבה תורה ודעת, מען האט אלעס געקענסלט, נישט דא מער גארנישט, מען אונז האלט מען אים יעצט ביים ארויסווארפן פון די OU אויכעט, וועגן אנדערע זאכן אויכעט, זיין הכשר נישט קיין הכשר, און די מייטי סארד דעם בריוו וואס ער האט ארויסגעגעבן אז דוד וויינבערגער איז גאר א צדיק און ס'איז אלעס שקר, און פארוואס מען האט אים נישט געשטעלט צו דין תורה, די גאנצע פייוו טאונס אחוץ איינער רב בענדער וואס ער האט געמיינט אז ער. ער האט אסאך בנינים דארט האט ער געמיינט אז ער העט זיך האלטן נאטשורעל דאס העט אים העלפן דערווייל ס'האט אים נישט געהאלפן די חברה גייען אים אויך אויפהערן צו געבן געלט שרייען די אלע פרומע די פאר די סיקריקן חברה און וואס אימער דעת תורה דארף זאגן די דעת תורה האט נחום ראזענבערג געהארגעט און באגראבן יעצט וויל מען עס אויפגראבן דארט ווי מען גראבט אויף די טויטע אין ארץ ישראל אבער ס'גייט נישט נישטא מער דעת תורה נישטא איין איד אין די פייוו טאונס וואס נעמט זיך אן פאר דוד וויינבערגער אחוץ דער צודרייטער בעלסקי ישראל בעלסקי האט געשריבן א בריוו און יעצט האט אונטערגעשריבן די גאנצע קהילה און אלע רבנים נאך א בריוו אז ער איז א מנוול אונז האמיר גביית עדות געווען לייט וועלן אנהייבן צו טענה'ן מ'האט נישט גביית עדות געווען מ'האט נישט געזען קיין מכחול בשפופרת שרייען זיי אלע האמיר יא גביית עדות געווען האב אים געבעטן זאל זיך שטעלן פאר א בית דין האט ער געזאגט איך בין אויף אלעם מודה נעמטס מיך אראפ ער האט אונטערגעשריבן כ'וועל קיינמאל נישט זיין נישט קיין רב און נישט קיין דיין און נישט קיין מלמד גארנישט איך וויל נישט האבן מיט קינדער נאר מאכטס א שווייג און לאמיך פארן אויף ארץ ישראל. קומט יעצט אן א נייע תנא קמא און זאגט מען האט נישט געזען קיין מכחול בשפופרת. איך זאג, די אלע פליישן וואס דו ביסט מכשיר איבן די OU איבער די גאנצע וועלט זעסטו יא קיין מכחול בשפופרת? איך האב דיך אנגעקאלט, איך האב דיך געפרעגט ווער געט א הכשר אויף אהרן'ס בית השחיטה, נאכדעם וואס ער געט פראווען אז קאווע דאק, זאגט ער דארט ווי ס'איז דא ר' קעצל שיק איך נישט אן אייגענע משגיח, ר' קעצל איז אזא סקערי קעט, אז ער גייט אינגאנצן נישט אריין. ווען ס'איז געווען די פרשה פון די בני יואל פלעגט מען ארויסגעבן בריוו אין זיין נאמען זאגט ער זיי האבן א סיגנטשער אן פייל. קען זיין מיין חרם וואס ער האט אונטערגעשריבן איז אויך געווען סיגנטשער אן פייל. אבער ער איז א רב? א רב איז ער איז א תלמיד חכם אבער נישט קיין רב. עניוועי די מייטי סארד פון די רבנים זענען געשטארבן. ס'איז געשטארבן די מייטי סארד ס'איז נישט דא מער קיין. רבנים, ס'איז נישט דא מער די אלע זאכן. יעצט האבן מיר עס געהאט, גענוג כח מיטן אייבערשטנ'ס הילף אונטערצוברענגען, אבער יעצט דארף מען צוריק בויען א פיוטשער פאר כלל ישראל. יעצט רעביס מיט רבנים דארף מען אונז נישט צוריק בויען. נע נע נע, דאס איז א זאך וואס ביי די גרויסע צדיקים איז געווען רעביס מיט זאכן, היינט איז דאס עניוועי נישט דא, סאו. סתם צוריקצובויען א א געשטארבענע זאך איז לא תקים לך מצבה אשר שנא השם אלוקיך אותם, אהובה היתה בימי אבות, אבער יעצט עניוועי אונז דארף מיר צוריקשטעלן ערליכע בעלי בתים מיט ערליכע דיינים, ס'זאל זיין וועם צו פרעגן א שאלה, און ערליכע מגיד שיעורים מחנכים און אזוי ווייטער, דאס איבעריגע איז שוין עניוועי אראפ פון מארקעט, די רבנים האבן עס געהארגעט.

און בעסיקלי קריגן זיי זיך נישט, נאר מענדעלע האלט אז אין אמסטערדאם מיט א גויטע מעג מען גיין, און חנוך העניך האלט אז מען מעג גיין דא מיט אן אשת איש אויכעט, סאו וואס קריגט מען זיך בעסיקלי? דער חנוך העניך האט א פעטער אין פלעטבוש, ער האט א בית דין, האט אים איינער עפעס געזאגט ער וויל נישט גיין צו דעם און דעם בית דין ווייל דארט זיצט א טוען א קרוב, זאגט ער אז נחום ראזענבערג זאגט אז די גאנצע משפחה פון די אשכנזים זענען חזירים איז עס דען אמת? סא איך וויל אייך זאגן ר' אשכנזי דער מיטן בית דין, איך מיין ער הייסט זלמן, וואס איך זאג אויף דיין משפחה איז ליידער אמת, דיין טאטע האט פארקויפט ברא'ס און גארדל'ס פאר פרויען אין ירושלים, דיין ברודער האט געטאטשט, מען האט מיך געזאגט א מזל אז די רעכטע האנט איז אים פאראליזירט קען ער נישט טאטשן, און בערל האט געטאטשט, דאס ווייסט מען, ער האט דאך אליין מודה געווען, און חוץ דעם האט מיר גאנץ מינקאטש אויך דאס זאגן. און אז הערשל איז א נואף זאגט יעצט די גאנצע באר התורה זאגן יא מיך האט ער אויך געטאטשט מיך האט ער אויך אריינגעלייגט די הענט סאו דאונט טריי טו דיניי ריאליטי. הייסט טאקע אשכנזי אבער אז דו ווילסט טשענדזשן דיין נאמען רוף דיך זלמן ספרדי און בערל האט געכאפט א ספרדישן אין ארץ ישראל און האט אים צוגענומען די הויזן מיט די גאטשעס סאו די עצה איז אז מען דארף אפטיילן רעבעס פון חינוך און מיט דעם וועסטו אויך פארשטיין אז די, געדענקט אין סקווער האט א פיש געשריגן? געדענקט? דער פישערמאן האט איינעם א קרוב משפחה וואס מען האט אים מאלעסטעט, ווער האט אים מאלעסטעט? טויבענפעלד, דער טויבענפעלד האט אים אריינגענומען אין פעלד האט אים מאלעסטעט, דו האסט נישט געהערט דעם פיש שרייען, דו האסט געהערט די זרע לבטלה וואס דאס איז גאנצע קינדער שוין, אווי איך האב שוין פריער געזאגט, עס דרייט זיך ארום אין א מייקראסקאופ זעהט מען ווי די פיש שווימען, די פיש. פון דיין משפחה וואס מען האט אים מאלעסטעט דאס האט געשריגן או און דאס שרייט אין גאנץ סקווער ווייל גאנץ סקווער מיט גאנץ טויבענפעלד די טויבענפעלד כאפן אריין די חברה אין די פעלדער און די גאנצע פעלדער זענען פול מיט זרע לבטלה. איך האב געוואלט זאגן נאך א זאך אז ס'זאגן מיר מחנכים אז דאס וואס מען האט נישט מורא פאר דעת תורה און מען קען מאכן אייגענע מיידל סקולס היינט און מען לאזט יעדער היט זיך זיין געטשקעלע מען זאל נישט צאמרעדן אפן שטיינעמאן מיט אויערבאך, זאגט מיר איינער דאס גאנצע איז צובראכן געווארן דורך די טשיילד מאלעסטינג, אז דו האסט אנגעהויבן מסביר זיין פארן עולם אז ס'נישט דא קיין רבנים ס'נישט דא קיין גדולי הדור ס'איז אלעס איגאאיסטן קאמוניסטן און רעיפיסטן, אז דו האסט דאס מסביר געווען און דער עולם האט עס אנגעהויבן צו זעהן איז געפאלן זייער פרעסטידזש ביי אלעמען, און ער זאגט מיר געבענטשט זאלט איר זיין ווייל אונז גיימיר האבן א פיינעם חינוך, מיטן אייבערשטנס הילף, עניוועי. דאס איז געווען דער שיעור פון די וואך, און האטס מיר אלע א פרייליכן שבת, און זייטס אלע געזונט.